מען זאגט ס'געווען געווען עפעס אן אלטיטשקע אמאל וואס ס'געווען עפעס שגור על לשונו כסדר פלעגט ער זאגן ווער זאגט דיר אז ס'איז אזוי טאמער ס'אים געווען עפעס מ'האט אים געוויזן עפעס גאר א גוטע זאך האט ער געזאגט ווער זאגט ס'איז אזוי גוט אפשר איז דאס שלעכט מ'האט אים באוויזן עפעס א זאך ס'איז זיער ביטער און שלעכט האט ער געזאגט ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט ווער זאגט אז ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט דער אלטיטשקע האט געהאט עפעס א פערד, א יחיד ומיוחד האט געהאט פרנסה פון דעם פערד. פון דעם איז געווען די פרנסה במסע ובמשא, האט געשלעפט, האט געפירט. און דער פערד איז אמאל געכאפט עפעס פארטאגס האט ער געכאפט פלייטע, ער איז אנטלאפן אין א מדבר. ווי נאר מען האט געוואוסט ער האט פארלוירן די פרנסה, ער האט פארלוירן אזוי אלץ, האט מען געוואלט דארט אריינקומען אן עולם אים מחזק זיין, מנחם זיין. האט ער געזאגט ווער זאגט ס'איז שלעכט, אפשר איז דאס גוט. ווער זאגט אז ס'איז שלעכט? אפשר איז דאס גוט? זיי האבן געמיינט אז עפעס עפעס איז אים געשען. ער זאגט אזוי, ער האט פארלוירן די גאנצע פרנסה, די פערד איז אים אנטלאפן. און ער זאגט, ווער זאגט שלעכט? אפשר איז דאס גוט? די פערד למעשה איז געלאפן אין מדבר, האט זיך געדרייט דארט מיט זיינע חברים דארט אין מדבר. ס'איז געווען גוט, געשמאק, מיט חברים, אן קיין בעל הבית. אבער ס'האט גענומען אפאר שעה און האט אנגעהויבן צו ווערן הונגעריג, הונגעריג, הונגעריג, ער האט געוויסט דא פון די חברים וועל איך האבן גארנישט וואס צו עסן, לאמיך גלייך צוריקלויפן צום באלעבאס, אבער ער איז נישט אהיימגעלאפן, ער איז נישט געלאפן אליין צום באלעבאס אהיים, ער איז מיטגעקומען מיט א פיר פינף חברים, ער קומט צוריק מיט א פיר פינף חברים, און דער עולם זעהט טאקע אז ער איז געווען גערעכט, ער האט געזאגט ווער זאגט אז ס'איז שלעכט אפשר איז גוט, זעהט מען טאקע ס'איז גוט, ער איז אנטלאפן איינער און ער איז צוריק געקומען מיט א פיר פינעף נייע חברים, מ'זעהט טאקע אז ס'איז גוט, פששש, האבן זיי אים געזאגט, זיי האבן אלע געזאגט אט דעם אלטישקן, מיר זעהן אז דו ביסט געווען גערעכט, ס'איז טאקע גוט, צוריק געקומען מיט א פיר פינעף חברה, מיט א פיר פינעף פערד, האט ער זיי געזאגט אויף דעם, ווער זאגט אז ס'איז גוט אפשר איז דאס שלעכט? אזוי איז דאס געווען, ווער זאגט אז ס'איז גוט אפשר איז דאס שלעכט? האבן זיי פארשטאנען אז ער איז עפעס אין א בראך, ער טויג נישט עפעס. זאגט ער, ער זאגט ווער זאגט ס'איז גוט אפשר איז דאס שלעכט? ער האט דא פארדינט פיר פינף פערד. ער זאגט ווער זאגט אז ס'איז גוט אפשר איז דאס שלעכט? למעשה וואס איז געווען, אריבער אפאר טעג, ס'איז געווען בין הזמנים טאג, און זיין בן זקונים פון דעם אלטיטשקן, א בחור פון זיבעצן יאר האט גענומען איינע פון די פערד, ער האט געזען עס איז דא אזויפיל פערד, פיר פינף פערד, האט ער גענומען איינע פון די פערד רייטן שפאצירן, און דער פערד איז גע ער האט געריטן אויפן פערד, ביז עס איז געקומען אינמיטן וועג האט דער פערד מחליט געווען וואס בין איך א פערד געווארן, ער איז געווען געוואוינט אין מדבר דארטן, ער דרייט זיך ארום באפרייט וויל איך נישט א פערד זיין. ער האט זיך געגעבן א שטעל אויף, אויף די צוויי פיס און האט אים אראפגעווארפן פון א גובה אויף דר'ערד און ער האט זיך צעהאקט ביידע פיס, געלעגן מיט גיפס געדארפט איינפאקן ביידע פיס, אה! האט זיך צעבראכן די פיס, און מען האט אים אהיימגעברענגט, דעמאלטס האבן די חברים געזאגט דא אין, זעהט מען ביסט געווען גערעכט, דו האסט געזאגט ווער זאגט ס'גוט אפשר איז עס שלעכט. ווייל זיי געטוהן ס'איז גוט, און ס'איז אים טאקע שלעכט געווען אז ס'איז צוריק געקומען צוויי צובראכענע פיס א קינד וועגן דעם, דיין זון צוריק. האט ער זיי געזאגט אויף דעם, ווער זאגט אז ס'איז שלעכט, אפשר איז דאס גוט? האבן זיי מורא געהאט עפעס איז דא געשען יעצט, ס'איז אים דאך עפעס געשען עפעס טויג נישט. למעשה וואס איז געווען, אז אריבער צוויי וואכן איז דער צאר ניקאלאי ימח שמו אריינגעגאנגען אין שטאט דארט, און אריינגענומען און האט גענומען די אלע בחורים, די אלע אידישע בחורים אין מיליטער, ער איז אריינגעגאנגען צו דעם אלטן אין שטוב אויך, אבער געטראפן דער בחור איז געבינדן מיט ביידע פיס מיט גבס, האט ער אים אפגעלאזט, אלע בחורים אידישע בחורים זענען געגאנגען, ער איז געבליבן, ס'איז אריבערגעגאנגען א וואך האט מען געהערט נעבעך די אלע בחורים אויסגעגאנגען דארט ביי די מיליטער, נעבעך אלע אוועק, די אלע אידישע בחורים אוועק, האט מען געזען אז וואס, אז ווער זאגט אז ס'איז שלעכט, אפשר איז דאס גוט. די מעשה פלעגט דערציילן ר' נח וויינבערג געווען ראש ישיבה אין אש התורה, זאגט ער שטענדיג קיינמאל א מענטש ווייסט נישט ווי ס'איז שלעכט צו ס'איז גוט, קענסט נישט וויסן, האסט דאך געזען ווער זאגט אז ס'איז שלעכט אפשר איז עס גוט, ווער זאגט אז ס'איז גוט אפשר איז עס שלעכט, קיינמאל וועסטו נישט וויסן, קיינמאל וועסטו נישט וויסן וואס איז גוט און וואס איז שלעכט. אזוי זאגט תוספות די וואך, די מושב זקנים בעלי תוספות, מושב זקנים בעלי תוספות זאגט תוספות די וואך אזוי. שטייט די וואך אין פרשת קדושים בצדק תשפט עמיתך זאגט תוס' א מורא'דיגע זאך, עמיתך מיינט דעם בורא עולם, דעם אייבערשטן. זאגט תוס' די לשון, פאר ליין א לשון פון תוס', אם בא עליך מידת הדין, הרי זה מצוות עשה להצדיק עליו הדין. צו זאגן ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז עס גוט? הרי זה מצוות עשה להצדיק עליו הדין, וזהו עמיתך זאגט תוס' דאס איז הקדוש ברוך הוא, כדכתיב רעך ורע אביך אל תעזב. זאגט תוס' מסיים א מורא'דיגע לשון, ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת. ווען ס'איז אזא מאמענט איז דער אייבישטער זיך מתפאר על מלאכי השרת, געב א קוק א בריה וואס איך האב באשאפן אויף די וועלט ער איז מצדיק עליו את הדין. ובאותה שעה מתפאר על מלאכי השרת. קיינמאל וועט ער נישט וועט מען נישט קענען פארשטיין קיין חשבונות שמים, אזוי זאגט רבי שמשון רפאל הירש די וואכעדיגע סדרה געווען דא צוויי שעירים, געווען איינער לשם איינער לעזאזל, און שטייט אין תורה הקדושה, מען האט שוין געליינט א שעיר, דער צווייטער שעיר וואס איז געווען לעזאזל איז יעמד חי, ער איז געבליבן דא לעבעדיג, מען האט זיין חבר דעם שעיר גע'שחט'ן. מען האט שוין אריינגענומען די בלוט אינעווענדיג און ער בלייבט לעבעדיג, מען האט שפעטער מקטיר געווען די קטורת לפני ולפנים, געענדיגט די גאנצע עבודה, און ער בלייבט לעבעדיג, און ס'זעט אים אויס, איי נעבעך מיין חבר מען האט אים גע'שחט'ן, גיב א קוק, איי אריינגענומען די בלוט, איי איך בין יוצא בשלום מן הקודש, אזוי זעט אים עס אויס, ביז מען האט אים גענומען, מען האט אים אוועקגעשיקט שפעטער נאך די גאנצע עבודה אוועקגעשיקט לעזאזל.

שמהם מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכיפורים, די שלושה מינים, די שלושה מנים, מ'האט עס ארויס גענומען פון דעם פון דעם גאנצן סעט, די שלוש מאות ושישים ושמונה ארויס גענומען דריי, און מחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים ושוחקן יפה יפה כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה, די דריי שטייט און וויינט. זאגט ער, שטייט און וויינט, וואס האט מיר א מה נשתנה וואס האט מיר ארויסגענומען פון כלל, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון דא, נישט נאר דא, מ'גיט מיר אזעלכע קלעפ, מחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, אזאנע קלעפ, פארוואס האט מען מיר ארויסגעווארפן, פארוואס קלעפ, אבער וואס ווערט נתברר שפעטער אז ס'איז נישט קיין מה נשתנה לגריעותא, ס'איז למעליותא, ווייל דאס האט מען אריינגענומען לפני ולפנים, יעדע קלאפ איז געווען א הכנה אויף לפני ולפנים, יעדע זעץ, יעדע, ושוחקן יפה יפה, ס'האלט ס'פארשטייט ס'זעהט אים אויס אזא מה נשתנה אבער ווער זעהט שפעטער ס'איז למעליותא זאל אריין גיין קודש קדשים יעדע יעדע זעץ וואס איז געווען אין מכתשת איז נאר געווען א הכנה צו ווערן בעסער און גרעסער און שטערקער אויף לפני ולפנים. דערציילט אמאל ר' ברוך שמעון שניאורסאן דער ראש ישיבה דער טשעבינער ראש ישיבה ער ברענגט די מעשה. אין הקדמה צו א ספר פון זיין זיידן דברי יחזקאל, ער שרייבט דאס אין הקדמה די מעשה, ר' ברוך שמעון ווער עס ווייסט דער טשעבינער ראש ישיבה איז געווען גאר א גרויסער דייקן אין מעשה'ס, ער האט נישט געקענט סובל זיין קיין גוזמאות אין א מעשה, און ער ברענגט דארט אין די מעשה שקיבלתי, ער זאגט ער איז מקבל, זיין זיידע איז געווען ר' יחזקאל שרגא פרענקל תאומים, איז געווען קלאסנער רב פארן קריג, ער האט געהאט א איידעם, זיין זיידע האט געהאט א איידעם וואס האט געהייסן ר' יוסף טייטלבוים, וואס איז געווען מרא דאתרא אין אונגערן, עפעס א גרויסע שטאט דארטן, א גרויסע שטאט, און די עולם דארף פארשטיין אז אין פארן קריג איז די ווארט מרא דאתרא נישט געווען פונקט ווי היינט א רב אין שטאט, נאר מרא דאתרא איז געווען די גרעסטע מעמד וואס איז נאר געווען שייך, און מרא דאתרא די גרעסטע מעמד וואס איז געווען, דאס איז געווען א פרנסה, עס איז געווען חתונה מאכן קינדער, עס איז די גרעסטע מעמד וואס איז געווען שוין. דער רבי יוסף טייטלבוים, ער איז געווען א פעטער פון רבי ברוך שמעון, און ער געווען א איידעם ביי דעם רב חצקל שרגא פרענקל. דער רבי יוסף פרענקל, דער רבי יוסף טייטלבוים איז געווען דארט א מרא דאתרא, אויף א גרויסן פארנעם. איז געווען דער שטאט דארטן איז געווען באזעצט מיט אידן, מיט להבדיל גוים. ס'איז געווען ביום מן הימים, איז געקומען צו אים דער, ער האט געהאט געדינגען דארטן א דירה פון א גוי. ער האט, דער מרא דאתרא, דער רבי יוסף טייטלבוים האט געדינגען א דירה פון א גוי. און ביום מן הימים איז א טאג געקומען דער גוי דער באלעבאס האט אים געזאגט הער זיך איין איך גיי פארקויפן די דירה אויב דו ווילסט קענסטו עס קויפן און טאמער נישט פארקויף איך עס פאר א צווייטער איך גיי פארקויפן די דירה דא איז געווארן א צרה צרורה ווייל געלט צו קויפן די דירה האט ער נישט געהאט און דינגען א אנדערע דירה איז נישט געווען אין מציאות דארט אין שטאט ווייל די גאנצע שטאט איז געווען באזעצט מיט אידן מיט להבדיל גוים ס'איז נישט געווען פונקט ווי היינט מען גייט מען דינגט מען גייט ס'איז געווען אינגאנצן שטאט באזעצט נישטא קיין דירות גענדיגט און דער פשט דערפון איז געווען אז ער דארף אפלאזן דעם שטאט, איז אפלאזן די רבנות, אפלאזן די גרויסע מעמד, אפלאזן די פרנסה, ס'איז א אפגעלאזט דעם לעבן, ער דארף אפלאזן א, ס'איז געווען א צרה צרורה, ס'איז געווען א מהפכה דארט אין שטוב, מ'האט זיך נישט געקענט א עצה געבן א צרה צרורה. און בסוף הימים האלה, שטייט ער אזוי, מ'איז געווען אזוי דערנערווירט, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון. בתוך הדברים האלה איז געווען צוויי ווייבער וואס האבן זיך דארטן צוקריגט אין שטאט, ביי דעם שטאט פון רבי יאסל טייטלבוים, זיך צוקריגט דארטן, און איין אידענע האט אנגעשריגן דעם צווייטן, האט זי געשריגן, כ'האב אליין געהערט ווי דער רעבעצן, ווער איז דער רעבעצן? דער רעבעצן פון רבי יאסל טייטלבוים, דער רעבעצן פון שטאט, איך האב אליין געהערט ווי דער רעבעצן האט גערעדט אויף דיר אזוי און אזוי, אזוי האט זי געשריגן, עס איז געווען נישט געשטויגן און נישט געפלויגן, עס איז נישט געווען אמת, האט זי געוואלט טשעפען, האט זי געזאגט, איך האב אליין געהערט ווי דער רעבעצן האט געזאגט אויף דיר אזוי און אזוי. איז די נפגעת געלאפן צו די רעבעצן, צו די רעבעצן רבי יאסל טייטלבוים, זי האט איר אנגעשריגן, די האסט גערעדט אויף מיר אזוי? וויאזוי האסטו גערעדט אויף מיר אזוי? זי שפכה קיתון של מים, בזיונות, מיט צעקות. און די רעבעצן האט נישט געוואוסט וואס זי וויל פון איר, זי האט קיינמאל נישט גערעדט. אזוי ווי זי איז ארויסגעגאנגען פון איר. די רעבעצין האט זיך פארמאכט אין א צימער און זיך צעוויינט, דא א גלות און אפלאזן דעם שטאט מען ווייסט נישט ווי מען גייט דא, מען ווייסט נישט וואס ווי מען שטייט, און דא אזעלכע בזיונות, מיט אזעלכע בזיונות, זי האט געוויינט זיך נישט געקענט בארואיגן, ונפלו עליה תרדימה, און זי איז אנטשלאפן געווארן נאכן געוויין. שרייבט ער אין דעם לשון, ר' ברוך שמעון, והנה, זאגט ער גלייך, זי האט געכאפט א דרימעלע, נראה לה אביה רבינו המחבר, איר טאטע איז געווען ר' חצקל פרענקל תאומים, איז ער נתגלה געווארן צו איר, און האט איר געזאגט, אני מתבייש ממך, איך שעם זיך פון דיר מיין טאכטער, און פון דיין געוויין אין עולם העליון, ס'איז ביי מיר בושות, וואס איז, דו ווייסט וואס איז געווען, זאגט ער איר, דעי כי היה עליך גזר דין קשה ליעדר מן העולם, ס'איז געווען א גזר דין דו דארפסט אפלאזן די וועלט, און ס'האט מיר געריסן, ווי אזוי דו גייסט דא איבערלאזן פיצלעך קינדער אויף די וועלט, גייסט דא איבערלאזן פיצלעך קינדער, האב איך געריסן וועלטן אויבן, אז מען זאל בייטן די גזירה, מען האט געביטן די גזירה, מיט דעם וואס די גוי זאל זאל אויסצאפן די בלוט מיט די דירה, מיט די גלות. מיט דעם וואס ער האט ער זאל ענק צאפן די בלוט, דעם וואס ער זאל אייך פייניגן מיט די דירה, האט מען מיט דעם געביטן דעם גזר דין החליפו הגזר דין ביסורים שיציק הגוי לכם עם דירתכם. דא ליינען מיר. האט מען שפעטער געזאגט אין בית דין של מעלה אבער ס'איז נישט גענוג, ווייל ס'מוז זיין עפעס א צער וואס זאל זיין מעין שפיכות דמים, מוז זיין עפעס בזיונות, בזיונות איז דאך אזיל סומקא ואתי חיורא, זאל זיין פונקט ווי שפיכות דמים, און דעמאלטס האט מען האב איך מסדר געווען מען זאל שיקן די פרוי זאל דיר מבייש זיין, און דו וויינסט? איך שעם זיך פון דיר מיין טאכטער פון דיין געוויין אין עולם העליון. אין בית דין של מעלה געזאגט מען דארף מוסיף זיין עגמת נפש, זאל זיין מעין שפיכות דמים, און דו וויינסט? ותיקץ האט זיך אויפגעכאפט פונעם חלום, קלאפט איינער אין טיר, ווער קלאפט אין טיר? די פרוי האט געקלאפט אין טיר, די וואס האט איר פארשעמט, ווייל זי האט איר געזאגט אז זי איז געוואר געווארן אז ס'איז געווען א עלילה, עס איז נישט געווען אמת, זי איז געקומען איבערבעטן. אז ס'איז געווען איבער, זי געקומען איבערבעטן, זי האט געהערט אז זי האט נישט בארעדט. א לא עברו כמה שעות, ס'איז נישט אריבער אפאר שעה, קלאפט א צווייטער אין טיר, ווער? דער גוי, ער זאגט איך האב זיך מיישב געווען איך גיי נישט פארקויפן די דירה, ענק קענען בלייבן. ברענגט ער די מעשה, וואס דאס הייסט, וואס דאס הייסט א מענטש גייט אריבער א צער א עגמת נפש, ער ווייסט נישט וואס דאס איז ממתיק. היינט איז נישטא ווער זאל קומען אין חלום דערציילן וואס מיינט די עגמת נפש, יעדער איינער מיט זיין עגמת נפש, נישט קיין נפקא מינה, יעדער איינער מיט זיין מה נשתנו. ס'איז נישטא ווי איך זאג ווער, ס'איז נישטא ווער ווער זאל קומען מגלה זיין אין חלום, אבער דאס דארף מען גלייבן. און איר ווייסט וואס איינער האט געזאגט דארטן, איינער האט פארשפעטיגט א באס, און געדארפט וויכטיג אנקומען, האט ער געדארפט נעמען א טעקסי ס'האט אים געקאסט אסאך געלט האט געהאט אזא עגמת נפש האט אים איינער געזאגט זאג נאר ווען דו וואלסט געוואר געווארן אז דער באס וואס דו האסט פארשפעטיגט האט זיך איבערגעדרייט און ס'איז דא דארטן געהארגעטע מיט פארוואונדעטע וואלסטו געווען בשמחה הא אז דו האסט פארשפעטיגט די באס וואלסטו געווען בשמחה זאגט ער זאג מיר דעם אמת וויפיל מענטשן דארף דער אייבערשטער הרג'ענען אז דו זאלסט ווערן בשמחה כאילו וועגן דיין גוטע הרגשה דארף מען הרג'ענען מענטשן פארוואס זאלסטו נישט אזוי גלייבן אז אלץ, כ'מיין צו זאגן היינט נישטא ווער זאל קומען אין חלום, נישטא היינט ווער זאל קומען אין חלום און דערציילן און זאגן וואס יעדע עגמת נפש מיינט וואס דאס איז ממתיק, אבער לאמיר אזוי גלייבן, בצדק תשפוט עמיתך זאגט תוס' מיינט מצדיק זיין, תשפוט עמיתך, מצדיק עליו את הדין. דעם בורא עולם, צדק תשפוט אם בא עליו מידת הדין, מצוה עליו להצדיק את הדין עמיתך מיינט דער רבונו של עולם, און באותה שעה הקדוש ברוך הוא מספר למלאכי השרת זאגט תוספות, ווען ער איז מצדיק עליו את הדין. אזא שטייגער ווי דער שפת אמת די וואך איש אמו ואביו תיראו, וואס זאגט די גמרא איזה מורא? וואס מיינט דאס מורא? לא ישב במקומו, מ'טאר נישט זיצן אויף טאטנ'ס פלאץ. טאר נישט זיצן אויף טאטנ'ס פלאץ.

לא עלינו לא עליכם, ער איז געווען א גביר און ער איז נאך געווארן א יורד לא עלינו. און ער איז אריינגעגאנגען צום ברכת אברהם, געוויינט, ער איז געווען א גביר, ער איז געווארן א יורד, האט אים די ברכת אברהם סלאנימער רבי געזאגט, אז שטייט אין פסוק יש עושר שמור לבעליו לרעותו, זאגט ער וואס איז די טייטש? האט ער אים געזאגט ס'איז דא אסאך מאל עס איז עפעס א מידת הדין אויף א מענטשן, די מידת הדין זעהט אז ס'ווערט נגזר אויף אים עפעס א שווערע גזירה, די איד האט געדארפט אפלאזן די וועלט, וואס טוט מען? מען געבט אים עשירות, וואס איז? אז ווען די מידת הדין איז דארף מען, ער דארף אפלאזן די וועלט, גיבט מען אים, נעמט מען אוועק די עשירות, זאל זיין א כפרה במקום די לעבן. האט ער אים געטייטשט יש עושר, דא אמאל א מענטש קריגט עושר, שמור, דאס איז אובאכט געגעבן, מען גיבט אכטונג אויף דעם אין הימל, פאר אים, וועגן לרעותו, ווייל ווען מען דארף אים חלילה וחס ווען ער דארף אפלאזן די וועלט, זאל מען אוועק נעמען די עשירות אנשטאט אפלאזן די וועלט, ס'איז שמור פאר דעם מענטשן, כדי ער זאל קענען בלייבן לעבן, האט ער געזאגט ס'איז דיר גארנישט געשען, דארפסט נאך מאכן א סעודת הודאה אויף דעם גאנצן געשעפט, ווייל ער ווייסט דאך איך בין דאך א גביר, איך בין דאך א גביר און יעצט האט ער פארלוירן די געלט. ביסט קיינמאל נישט געווען קיין גביר, מען האט דיר געגעבן געלט נאר זאלסט בלייבן לעבן, דארפסט נאך מאכן א סעודת הודאה, וואס קומסטו וויינען דארפסט נאך מאכן א סעודת הודאה.
ער פארשטייט א גביר איז ער דאך זיכער געווען, און לעבן האט ער דאך אוודאי און אוודאי געדארפט, און ממילא האט ער פארלוירן יעצט די געלט. דער אמת איז, קיין גביר נישט געווען, און לעבן האסטו אויך נישט געדארפט, דו האסט געדארפט אפלאזן די וועלט, מען האט דיר געראטעוועט דאס לעבן. משה שמעון אבודרהם. ס'איז געווען א איד אין קרית צאנז אין נתניה, געהייסן ר' בערל כהן. ארעמאן. און ביום מן הימים האט ער געקויפט א לאטא. מ'האט אים מודיע געווען מ'האט געווינען די לאטא. ש ש, ער האט געווינען די לאטא און האט שוין געקריגן די געלט אויכעט. סאך געלט. ער איז שוין געווען א ארעמאן געווארן א גביר. אריבער פיר טעג. און מ'האט אים מ'האט אים מודיע געווען ס'איז א טעות. מ'איז געקומען צוריק נעמען די געלט. פוי, די משפחה איז געווען אזוי אויס מענטש. ער איז שוין געווען א גביר. ער איז שוין געווען א ארעמאן שוין געווארן אזא גביר. און פלוצלינג צוריקגענומען די געלט, און ער איז געווען רואיג, קאלט אינגאנצן, די משפחה האט אים געפרעגט וויאזוי ביסטו אזוי קאלט? וויאזוי ביסטו אזוי קאלט? האט ער געזאגט אזוי, ס'איז דאך ידוע וואס די גמרא זאגט, הודו להשם כי טוב זאגט די גמרא אז דער רבונו של עולם איז גובה אסאך מאל חובתו של אדם מטובתו, וואס טייטש אז ס'ווערט אמאל נגזר אויף א מענטשן ער זאל שטארבן, און דער אייבישטער איז פודה די גזירה מיט דעם אז מ'נעמט אים צו די געלט, במקום די לעבן נעמט מען אים צו די געלט. נו וואס זאל די אייבישטער טוהן זאגט ער מיט אזא מענטשן ווי איהם, זאגט ר' בערעלע, ר' בערעלע זאגט ער, ער האט נישט קיין געלט, און אויב אזוי, ער דארף שטארבן, מוז ער שטארבן, וואס האט די אייבישטער געמאכט, ער האט איהם געגעבן געלט אויף אפאר טעג, און ער האט איהם עס צוריק צוגענומען, ממילא קען ער בלייבן לעבן. פארשטייט? כדי ער זאל נישט שטארבן, איר פארשטייט ווי מען קען אנקוקן יעדע בילד מיט א אמונה בליק, נישט כ'האב פארלוירן די געלט. ער זאגט אז אזוי ווייסט מען אז א גביר אז עס איז דא אמאל א גזירה אויף א מענטש ער זאל שטארבן און דער רבונו של עולם לייזט אים עס אויס מיט דעם וואס מען נעמט אים צו די געלט אבער וואס איז דען מיט א ארעמאן זאגט ער ווי איינער דארף נישט שטארבן נישט דא ער דארף נישט שטארבן זאגט ער ניין דער רבונו של עולם האט אים געגעבן געלט אויף אפאר טעג צוריק גענומען די געלט ממילא קען ער בלייבן לעבן אוואדע און אוואדע, א איד דארף דאווענען אויף יעדע זאך, דאווענען, לעבן מיט דעם, ווי איינער איז געקומען צום שר שלום, און האט אים געזאגט אז ער דארף חיזוק אויף אמונה, חיזוק אויף אמונה, קיין חיזוק אויף אמונה דארף מען נישט האבן. דארף נישט האבן. שטעל דיך אוועק יעדער איינער, יעדער איינער ער דארף עפעס, ער וועט שרייען א אמת'ע געשריי צום אייבערשטן, וועט ער זען, מאכן א ונצעק, וועט ער זען ער איז געהאלפן געווארן, זען ער וועט שוין זען אז ס'איז דא אייבערשטער אויף די וועלט, זען איז דא אייבערשטער, די ערשטע בעלזער רב, דארף נישט, יעדער איינער, צו ס'איז ביי א ונצעק, צו ער מאכט א ונצעק אינמיטן יאר, ס'איז נישט קיין נפקא מינה. גראדע עפעס איינער פון די בני החבורה אין צפת. מיר די וואך אנגערינגען האט ער געזאגט א אינטערעסאנטע זאך ער זאגט ער האט א טאכטער וואס שוין אפאר חדשים האט געליטן פון א חיידק אין די מאגן עס הייסט הליקובקטר רופט מען דעם חיידק ס'איז געפערליך זי האט נישט געקענט וועגן דעם עסן נישט מילך נישט צוקער נישט מעהל פארשידענע מאכלים ווייל טאמער זי האט אנגעהויבן צו עסן פון די זאכן האט גלייך געכאפט אין מאגן געפערליכע געפערליכע כאבים מען האט געדארפט לויפן אין שפיטאל. אין הקיצור מען האט געפרואווט מען האט געפרואווט שוין אפאר חדשים פארשידענע מעדעצינען ס'גייט נישט. פאר פסח האבן זיי געהערט פון ונצעק אין הקיצור און זיי האבן געמאכט דארטן א ונצעק ער זאגט פון יום טוב אינדערפרי ערשט טאג אינדערפרי א היימישע אינגערמאן א היימישע אינגערמאן זאגט יום טוב אינדערפרי האט די מיידל געזאגט אז זי פילט זיך גוט זי פילט זיך גוט ס'איז אוועק די גאנצע מיחושים. און זײַט דעמאָלט עסט זי אַלץ, אַלץ, אַ כּוח פֿון אַ אמתדיקער געשרײ, אַ אמתדיקער געשרײ. האָט געזאָגט דער שׂר שלום, דאַרף נישט קײן חיזוק אױף אמונה. דאַרף נישט חיזוק אױף אמונה. דאַרף זיך נעמען אַ ביסל אין די הענט. אַ געשרײ. דאָס קען יעדער אײנער. יעדער אײנער האָט די כּוחות, נאָר דאַרף, מע דאַרף זיך אַ ביסל אַ שאָקל געבן. די סאַטמאַר רב, האָט געזאָגט, אַז ס'איז דאָ בײַ די אַרבעה-בנים דברה תּורה, איז אחד תם ואחד.

שטייט אין ירושלמי, אחד טיפש. טיפש מהו אומר. סאטמאר רב געפרעגט, וואס מאכסטו פון אים א טיפש? ער איז נישט קיין חכם. אבער נישט קיין חכם איז נאכנישט קיין טיפש. וויאזוי זאגט מען לא חכם ולא טיפש? ער איז נישט חכם, וואס מאכסטו פון אים א טיפש? פארוואס מאכט ירושלמי פון אים א טיפש? האט געזאגט די סאטמאר רב, דו ווייסט פארוואס? די גמרא זאגט אין בבא בתרא אלע ווייסן, אווירא דארץ ישראל, מחכים. דער זעלבע תם ביסט טאקע נישט קיין חכם אבער דו ביסט דאך אין ירושלמי, ירושלמי איז אין ארץ ישראל, אוירא דארץ ישראל מחכים און דו ביסט נאך געבליבן אזוי ביסט א טיפש. אז דו ביסט דא אין ארץ ישראל און ביסט נאך געבליבן נישט געווארן קיין חכם איז דאך אוירא דארץ ישראל מחכים ביסטו געבליבן אזוי ביסט א טיפש ביסטו. און דו זאגסט די סאטמאר רב האט דאס געזאגט אמאל פארן חזון איש. דער חזון איש איז אזוי אנטציקט געווארן, ער האט צומארגנס האט געזאגט, דער חזון איש געזאגט, ער האט עס איבערגעזאגט דעם ווארט, נישט אלס'ן געדאנק, דער געדאנק, מיט דער רעיון, איך מיין דא די שארפקייט פונעם ווארט, א מענטש האט א גוטע זמן, א אנהייב זמן, נעמסט זיך נישט אין הענט ביסט א טיפש, קענסט זיך שטעלן דאווענען, קענסט דיך מאכן א בר נוצה, האסט געהערט וואס, איך מיין מיטן יאר א בר נוצה, קענסט זיך יעצט שטעלן דאווענען, האסט דאך אזא כח התפילה, נוצסט עס נישט אויס, א טיפש. דער תם, דער זעלבער תם. אבער אין ירושלמי, איז ער א טיפש, ווייל אוירא דארץ ישראל מחכים ביסטו געבליבן די זעלבע. דו בלייבסט פאר מעריב און נאך מעריב דער זעלבער מענטש, ביסט א טיפש. ביסט א טיפש. אז דו קענסט דא אויסנוצן די צייט. א אנהייב זמן, א גוטע זמן. קענסט עס אויסנוצן יעדע זמן, דו קענסט עס נישט אויס, נוץ עס אויס, דו קענסט עס אויסנוצן, ס'איז נישט אזוי, א טיפש. ני. אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים, מצוה עלינו, נאך מער נתעלה צו ווערן. יא. פרשה פון התעלות, אזא פרשה, פון קדושים תהיו אזוי, מיט די אלע מצוות איז דא אין אמירות, איז אזוי די פרי הארץ, רבי ר' מענדעלע וויטעפסקער, מ'זאגט אז נס מיט נסיון איז די זעלבע ווארט, דאס שטייט שוין אין מהרל אז עס איז די זעלבע ווארט, אבער ער זאגט אזוי דער רבי מענדעלע וויטעפסקער, ער זאגט אז יעדע זאך, יעדע ווארט ווען מ'וויל עס מאכן קליין לייגט מען צו א ו' נ' צום סוף, פונקט ווי אישון. אישון א' י' ש' ו' נ', לייגסט צו ו' נ' און דאס איז א קליינע, יא, איש, ס'איז דא איש און ס'איז דא אישון, יא, ס'איז דא פארשידענע ווערטער אזעלכע וואס, וואס נאך? פארשידענע ווערטער וואס מ'לייגט.

ס'איז דא ניסיון איז אויכעט, ו' נ' מאכט קלענער דעם נס, ווייל ס'טייטש אזוי, אז ווען דו האסט א ניסיון זאלסטו וויסן יעצט איז א נס, דו דארפסט זיך, ווען דו גייסט ארויס פון דעם קריגסטו א נס. דאס איז א קליינע, דאס איז דער נס קליין, באלד ווערט עס גרויס ווערט א נס, ווען דו שטייסט בניסיון קריגסטו א נס. רבי ר' מענדעלע וויטעפסקער. נאכאמאל. יעדע ווארט ווען ווילסטו מאכן קליין לייגסטו צו א ו' נ', אישון, פון איש, ווילסט מאכן קליין זאגסטו אישון. יא, ער לייגט צו דארטן בקבוקון, מקלון, פארשידענע זאכן, מען לייגט צו א וא"ו נו"ן איז דאס קלענער. זאגט ער, נסיון איז א קליינע, דאס איז דער נס ווען עס איז קליין, ווען דו שטייסט בנסיון, דעמאלטס ווערסטו א, ווערט עס גרויס ביי דיר א נס. נתת ליראיך נס להתנוסס. דאס איז אין אלע עניינים און אלע מובנים, פון די מצוות קדושים תהיו די ערשטע מצוה, מיט די אלע מצוות אשר בין אדם לחבירו אהרן בן אהרן, וואס איז אויך כולל די וואך. נו ווי האט ער געזאגט דארטן אז ס'איז דא מיר האבן געליינט דעם שבת בקירות הבית נגעי בתים דא בקירות הבית שקערורות ירקרקות ווי איז מיט ווי איז די טומאת נגעים פון נגעי בתים אינמיטן וואנט נישטא קיין נגע ווי איז דא א נגע נאר אין ווינקל ס'מוז זיין אין א ווינקל די הלכה איז א רינדעכיגע הויז איז נישטא קיין טומאת נגעים א בית עגול זאגט די משנה בית עגול אינו מטמא בנגעים ווייל ס'מוז זיין אין א ווינקל. זאגט נאר נאר אז א טומאת נגעים נגעי בתים נאר א פיר קאנטיגער קען נישט מוותר זיין אזא פיר קאנטיגער קען נישט רינדעכיגער מוותר דארט נישטא קיין נגעים אין אזא בית רינדעכיג לאז זיי נישט אזא פיר קאנטיגער קען זיך נישט רירן זיי מוותר געפארן געשמירט יא, דאס איז א מצות עשה אויך די וואך, ואהבת לרעך כמוך איז א כלל גדול בתורה, ווי זאגט ער, די כלל גדול בתורה, אז איינער וואס האט עס נישט איז הוציא עצמו מן הכלל, ער איז נישט פונעם כלל, די כלל גדול בתורה. לאמיר גיבן א דוגמא וואס הייסט עס א בית עגול אינו מטמא בנגעים, וואס הייסט עס א דוגמא? רבי שלמה זלמן אויערבאך זכרונו לברכה דערציילט א אייניקל זיינער, עס איז געווען ביי אים א וויזיט עפעס א ראש ישיבה, וואס דער ראש ישיבה איז געווען מיט מיין רבי שליט"א, און דער ראש ישיבה האט געזאגט פאר רבי שלמה זלמן, איר לעבט אין גן עדן, איך האב א גיהנום, ביי מיר איז א גיהנום, דער ראש ישיבה זאגט פאר רבי שלמה זלמן, רבי שלמה זלמן האט געשוויגן, אבער ווען ער איז ארויס, האט רבי שלמה זלמן געזאגט פאר א אייניקל, ער זאגט ער איז אין גיהנום, איך בין אין גן עדן, איך בין א ראש ישיבה פונקט ווי אים. איך בין א ראש ישיבה פונקט ווי אים, נאר ער מאכט זיך די גיהנום אליין. ער מאכט זיך די גיהנום אליין. דו מיינסט צו זאגן, איך ביי מיר, ווייסט פארוואס איך האב א גן עדן? וועגן איין זאך, ווייל איך האב זיך צוגעוואינט, אזוי האט ער געזאגט, פון אינגווייז אויף, אז ווען א מענטש קומט מיר גיבן א שטופ, גיב איך זיך פריערט א שטופ צוויי שטופער אויף אהינטער, קען ער מיר נישט שטופן. דערפאר בין איך אין גן עדן. פארשטייט? דער מענטש קען זיך מאכן דעם גיהנום און זיך מאכן דעם גן עדן. מען קען מאכן, וואוי. קען, ער קען מאכן זיך די גיהנום, ווי האט ער געזאגט דארטן, דער נתיבות שלום האט געזאגט ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. ווען ליציע איז ביטער און דער איז ביטער, ווייל, זאגט ער, כי מרים הם ווייל דו ביסט ביטער, על כן קרא שמה מרה. זאגסט, זיי זענען ביטער. ער גיט זיך נישט עצה מיט קיינעם נישט. מיט איינער האט געזאגט פאר רבי ישראל סאלאנטער ער טרעפט זיך נישט קיין פלאץ אין בית המדרש, אלע טרעטן אויף אים. האט אים רבי ישראל סאלאנטער געזאגט, הער זיך אויף צו אויסצושפרייטן אין בית המדרש אויף די לענג און אויף די ברייט וועט מען אויפהערן צו טרעטן אויף דיר. שטייט זיי די פארנומען דא און דארט. ואהבת לרעך כמוך די תורה וויל אביסל ווער אביסל מענטש. ווי האט ער געזאגט אזא גדול רבי שלמה זלמן האט געזאגט איך האב זיך פון אינגערווייז אויף צוגע. איך? ער מיינט איך בין אין גן עדן ער איז אין גיהנום. איך בין א ראש ישיבה פונקט ווי אים. ווי ער, נאר וואדען, ער מאכט זיך די גיהנום אליין, איך האב זיך צוגעוויינט האט ער געזאגט פון אינגערווייז אויף, אז ווען איינער קומט מיר שטופן, גיב איך זיך פריערט א שטופ צוויי שטופ. און ממילא פילט מען נישט קיין שטופן. ס'איז אזא פאטענט. יא, אינטערעסאנטע פאטענט. פון די אנדערע זייט וויסן, ס'איז דא א בעלזער ווארט, די בעלזער רביס פלעגן זאגן, מ'לערנט אויף פרקי אבות, פרקי אבות ווי? אין וואסערע סדר איז דאס? סדר נזיקין. ווי קומט עס אריין סדר נזיקין? אבות איז מידות, דרך ארץ, ווי קומט עס אריין סדר נזיקין? האבן בעלזער רביס זכותם יגון עלינו געפלעגט זאגן, ווייל מידות מושחתות איז די גרעסטע מזיק פאר די סדר נזיקין, די גרעסטע מזיק איז מידות מושחתות, קענסט די עולם האט געלערנט יעצט אנהייבן וועלן זאגן אדם המזיק שור ובור ומבעה, יא אדם המזיק אשו משום חציו ואשו משום ממונו, מידות מושחתות איז די גרעסטע מזיק. שטייט די גרעסטע מזיק דער עולם לערנט טאקע שור ובור ומבעה והבער מ'קען זאגן רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט איינער וואס גייט אריין מיט א פנים נפולות אראפגעלאזטע פנים אין בית מדרש איז ער א בור ברשות הרבים איך מיין אז איינער קומט אריין אזוי אין שטוב איז ער א שור נגח גייט אריין אזוי אין שטוב ממילא איז אויפהערן צו זיין טאקע אזא פון די אבות נזיקין מזיקין איך זאג דא א אייניקל פון רבי זלמן בריזל דערציילט ער פלעגט זאגן פאר די אייניקלעך הדרכה פארן חתונה פארן חתונה האט ער זיי געזאגט הדרכה, און זיי געזאגט וואס דו גייסט אריבער אינדרויסן, צו מיטן ראש כולל, צו א חברותא האט דיך אפגעלאזט, צו ראש כולל, צו מיטן באנק, צו וואס ס'איז, אלץ ביז די טיר פון די שטוב, דו מאכסט אויף די שטוב, דארטן דארפן די ווענט טאנצן, אזוי האט ער זיי געזאגט, און ווענט דארפן טאנצן, מאכט אויף די טיר פון די שטוב. זיי דערציילן די אייניקלעך זיינע אז רבי זלמן אליין ביז די פֿינף און אַכציק כל זמן זי האט געלעבט זיין רעבעצן ביז די פֿינף און אַכציק ווען ער איז אריין געקומען אין שטוב ווען ער איז אריין געקומען אין שטוב האט ער געמאכט א קאדאטשקע משמח זיין קען נישט דא אנזאגן דעם עולם מאכן קאדאטשקעס אבער אכטונג געבן נישט מאכן קאדאטשקעס אויף יענעמס נערווען דארטן. נישט טאנצן אויף די נערווען דארטן, און נישט מיט פנים און אפילו עסן האט מען נישט געהאט, עס איז געווען בזמנים ווי זיי דערציילן די אייניקלעך קיין ברויט צו עסן דארט נישט געווען, אבער קאדאטשקעס איז געווען, קאדאטשקעס איז געווען. זיי זאגן די פרשה הייבט זיך אן קדושים תהיו, און עס איז ממשיך ואהבת לרעך כמוך, עס דארף אלע ביידע צוזאמען, דאס איז. ביז דריי רייען די לוימעס פארשען ווייל זי מיט דעם קדושים טיט האבן אויף לאך געמויך אויכעט זיי דערציילען סי געקומען אמאל איינער א אינגערמאן צו מיר ער האט געזאגט פאר מהרי"ל דיסקין אז ער האט גענומען דעם אל תרבה שיחה און גענדיגט ער רעדט נישט מיט איר קיין ווארט אל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו גענדיגט ער האט אויפגעהערט צו רעדן א ווארט אין שטוב ער רעדט נישט קיין ווארט האט אים דער מהרי"ל דיסקין אים געשיקט רופן מהרי"ל דיסקין האט געהאלטן אינמיטן לערנען ער איז אריינגעקומען האט ער אים געזען, האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, ווייטער געלערנט, א שעה צוויי דריי, האט געענדיגט לערנען, פארמאכט די גמרא, און האט ווייטער נישט געקוקט אויף אים, און געגאנגען זיך וואשן, האט זיך געוואשן, געלערנט אינמיטן עסן, און ווייטער, און נאכדעם געבענטשט, נישט געקוקט אויף אים בכלל. און שפעטער האט ער זיך ווייטער געזעצט לערנען, יענער שטייט און קוקט, ער ווייסט נישט פארוואס האט ער אים נישט גערופן, האט ער אים נישט גערופן, פארוואס האט ער אים נישט גערופן? און ער האט אזוי א שעה און נאך א שעה וואס ער איז געווען דארטן, האט ער אים געזאגט אזוי פילט דיין רעבעצן. אזוי פילט דיין רעבעצן. איר פארשטייט וועסטו אים גיין מסביר זיין, ער וועט אים גיין מסביר זיין וואס מען דארף יא און דארף נישט, ער וועט איינמאל פילן אויף זיינע ביינער האט ער שוין אלס געוויסט, כמוך ממש. ואהבת לרעך אין זיין לשון מסילת ישרים, זיין לשון מסילת ישרים איז ואהבת לרעך כמוך, כמוך בלי שום הפרש. כמוך בלי חילוקים, כמוך בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. לשון מסילת ישרים פרק י א. כ'מיין דאס איז, מ'דארף שוין נישט פרעגן אזוי פיל שאלות די רבנים, צו וואס דארפסטו די רבנים צו וואס די מדריכים צו וואס. האסט געהאט א תשובה אויף אלע שאלות, אז מען האט עפעס א שאלה פארן גיין צום דין תורה, נאכאמאל, כמוך, ואהבת לרעך כמוך, כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. כמוך ממש. דער סאטמאר רבי זאגט עס שטייט אין תשבץ קטן ידיעה אז אלע מנהגים פון א חופה לערנט מען פון מתן תורה. די אבוקות וואס מען נעמט א חתן כלה, די אבוקות וועגן דוגמת האש ועל הפיתום. די שבע ברכות קעגן די זיבן קולות שבע קולות וברקים, ס'שטייט זיבן מאל קולות דארט. וואס מען צוברעכט א גלאז אונטערן חופה, די חתן, די רמ"א, יא? זאגט דארטן דער פרי מגדים.

פון היינט הייב אן צו פארגעסן זאכן, וועסט קענען נאר מקיים זיין ואהבת לרעך כמוך. יא, על כל פנים, ואהבת לרעך כמוך אני השם, כמוך ממש. כמוך ממש, וואס טייטש אני השם? זיי זאגן אז עס איז אמאל געווען א טאטע מיט א קינד זיי קומען אמאל צו דין תורה, וואס איז? עס איז געווען איין מאנטל אין שטוב, און דער טאטע האט געטענה'ט איך בין א אלטיטשקער מיר איז קאלט, דער זון איז א אינגער, וואס דארף ער עס האבן? די ווייטער די זון האט גע'טענה'ט אז די טאטע אבער זיצט א גאנץ טאג אין שטוב איך גיי ארויס ברענגען פרנסה איך גיי דא ארויס ארבעטן און מיר איז קאלט די זון טאטע זיצט אין א הייסע ווארעמע הויז וואס דארף ער עס האבן איך דארף עס האבן א דין תורה א שווערע דין תורה געווען האט דער רב געזאגט נאך אפאר טעג ס'וועט זיין א פסק פאר וועמען געהערט די מאנטל פאר וועמען געהערט די מאנטל נאך אפאר טעג אין די פאר טעג וואס איז געבליבן האבן ביידע ביידע האבן איבערגעביטן די דעות, די טאטע האט מחליט געווען וואס דארף איך עס טאקע האבן, איך בין דאך דא פארמאכט אין א הייסע דירה, די זון איז דאך ער לויפט אינדרויסן אין די קעלט מען דארף אים עס געבן, און די זון האט זיך מיישב געווען, דאך די טאטע אלטיטשקע, למה דארף איך עס אננעמען מיטן טאטן, טאטע האלט ער דארף אים עס געבן, בקיצור זיי קומען צוריק נאך אפאר טעג צום רב און זיי זאגן זיי האבן געביטן די טענות, די טאטע שרייט זאל עס געבן פאר וועמען? פארן זון? און די זון זאגט ניין נאר פארן טאטן, און די טאטע נאר פארן זון, נאך א פסק, האט דער רב געזאגט איין מינוט, אפאר מינוט, ער גייט אריין אין צימער, און טרעט זיך איין, איך האב דא א מאנטל א איבריגע מאנטל איך דארף עס נישט האבן, איך דארף עס נישט האבן, און ממילא נעמטס עס צו ענק, עס זיין שלום ושלווה עס איז דא צוויי מאנטלען. האבן זיי געפרעגט דעם רב אויב דער רב האט אזא גוטע עצה פארוואס פאר אפאר טעג צוריק דעמאלטס האט דער רב עס נישט ארויסגענומען, האט ער געזאגט וואס פארשטייט עטס נישט, דעמאלטס האט עטס ענק געקריגט, יעדער איינער האט געזאגט עס געהערט צו מיר, האב איך געזאגט מיין מאנטל געהערט אויך צו מיר, איך האב אויך ליב, אבער יעצט ענק האבן זיך געקריגט יעדער איינער זאגט צו פארן צווייטן, זאג איך אויך צו וויל זיין צו פארן צווייטן. טייל טייטשט די וועלט דאס טייטש ואהבת לרעך כמוך, אז דו זאגסט נאר פאר יענעם זאגט די אייבערשטער אני השם איך דארף ענק אויכעט משפיע זיין, איך דארף ענק, און אז מען גייט קריגן די השפעות פון דעם אייבערשטן אוי אוי לוינט זיך אביסל מער פון דיין מאנטל וואס דו רעדסט זיך איין אז דו וועסט קריגן פון די אייבערשטער די השפעות, נאר ווען דו זאגסט פארן צווייטן זאגט די אייבערשטער איך אויך זאג איך אויכעט אזוי כמוך אני השם, פונקט ווי דו זאגסט אזוי זאג איך אויכעט, דו זאגסט פארן צווייטן זאג איך אויכעט פאר דיר. מי לנו גדול? מי לנו גדול? וואס איז נעכטן געווען די יארצייט? רבי שייעלע וואס איז געקומען צו לעבן נאר פארן צווייטן, ווי איז דארטן געווען, רבי שייעלע האט געזאגט פאר רבי שלמה ברוך פראגער, איז געווען א אייניקל פון מהרם שיף, זיין טאטע איז געווען א איידעם ביי מהרם שיף, ביי מהרם שיק, רם שיק, האט ער געזאגט פאר און דער רבי שייעלע האט אים געזאגט, איך האב היינט פארענטפערט זיבן קשיות מיט איין תירוץ, וואס איז? אריינגעקומען דא א איד ער האט זיבן קינדער, ער האט נישט צו עסן, ער איז וכי תאמרו מה נאכל, האט שייעלע גענומען א קאסטן מיט עסן, אנגעפאקט מיט עסן, א קאנווערט מיט געלט, און געענטפערט זיבן קשיות מיט איין תירוץ, זיבן נפשות האבן געהאט וכי תאמרו מה נאכל, א טאטע צו זיבן קינדער. איך איז זעמרי מנוחה. ר' שייעלע פארענטפערט, פארשטייט איר, מ'זאל זאגן די לומדות איז דא, נו. די לומדות איז אין די זאך, האט פארענטפערט. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ער ברענגט די מעשה, רבי אברהם לוריא, איז געווען רבי אברהם לוריא אין ירושלים, די עולם געדענקט אים. רבי אברהם לוריא. רבי אברהם לוריא, ער האט זאגט ער האט עס גע, ער האט עס גע, ער איז אוועק פאר צען יאר צוריק, רבי אברהם לוריא. רבי אברהם לוריא זאגט ער האט עס געהערט פון רבי אשר זעליג, און רבי אשר זעליג האט עס געהערט פון די בעל המעשה. פון די בעל המעשה. אז ער דער בעל המעשה האט עס דערציילט פאר רבי אשר זעליג, רבי אשר זעליג מרגלית, אז ער איז אריין געקומען אמאל צו רבי שייעלען, ער איז געווען א צעבלוטיגטער ארעמאן, ער האט נישט צו עסן, ער ווייסט נישט וואס ס'וועט זיין, ער האט נישט צו עסן, און ער האט גערעדט מיט רבי שייעלען אז ער האט נישט צו עסן, זאגט אים רבי שייעלע, ער האט אים געגעבן א ברכה, מיט א הדרכה אויך וואס צו מאכן, ער האט אים געזאגט וואס צו טון, אויך א ברכה מיט א הדרכה וואס צו טון, און יענער איז געגאנגען און האט געמאכט און האט משקיע געווען און געווארן א גרויסער גביר, ביז א יאר ארום איז ער אהיים צוריק צו ר' שייעלע דאנקען אויפן מופת, איז געווארן א גרויסער גביר.

קומט אים ר' שייעלע קוקט אים אן, גענומען א פעדער מיט א בלעטל, פרעגט אים ווער וואוינט דארטן ביי דיר אין שטאט, ער האט גענומען אפאר נעמען, א צען צוואנציג נעמען, ווער נאך? ווער נאך? ווער נאך? גענומען א צען צוואנציג נעמען, האט אים געזאגט ני, אז ס'איז דיר שווער וועט מען עס געבן פאר א צווייטן. אז ס'איז דיר שווער צווישן מענטשן, אז ס'גייט דיר דיר שווער צו צוטיילן געלט, יא, דו זאגסט אז האסט געקריגן צופיל משפחה, ווייל סאגא ווער ווי מהונים ביי יוסף קצה משפחה, ס'איז דיר שווער, וועט מען זען פאר צווייטן, געבן פאר צווייטן. יענער האט געכאפט א ציטער, האט פארשטאנען, ער האט פארשטאנען דא אין צימער האט ער געקריגן פאראיאר די געלט, און ער וויל, האט ער געזאגט ניין ניין רבי איך האב חרטה, ניין ניין ניין ניין האט ער געזאגט רבי שייעלע האט אים אנגעשריגן אויף וואס דארף א איד געלט אויב נישט צו געבן פאר א צווייטן, דו האסט פאר דיר פרנסה, אויף וואס דארפסטו אזויפיל געלט אויב נישט געבן פאר א צווייטן, ניין שייעלע גייט מאכן הגרלה פון די אלע חברה, רבי איך האב חרטה, בסדר וועט מען דיך אויך אריין לייגן אין הגרלה אויב דו האסט באמת חרטה וועסטו פארדינען, וועסטו זוכה זיין דעם גורל, מען האט געמאכט א הגרלה און מען האט אריין געלייגט יענעמס נאמען נאך און ער האט זוכה געווען די גורל, יענער האט זוכה געווען די גורל. זאגט רב שייעלע איז געווען זיין גאנצע לעבן אויף וואס אויב נישט אויב נישט פאר א צווייטן זאגט רב עליע ראטה דער גבאי פון רבי שלמ'קע זוויהלער האט געזאגט אמאל פאר רבי שלמ'קע זוויהלער אז רב שייעלע איז געווען א באלעבאטישער רבי האט געמיינט זאגן א באלעבאטישער רבי באלעבאטיש געבן עסן יא זופ מיט יויך מיט בארשט מיט קארטאפל, געווען א באלעבאטישע רבי, אזוי האט ר' עליע געזאגט פאר רבי שלמ'קע זוויהלער, האט רבי שלמ'קע אים געזאגט יא יא, ער איז געווען א באלעבאטישע רבי, ער האט באלעבאטעוועט אויף די וועלט, בחיים חיותו און יעצט אויכעט, באלעבאטעוועט אויף די וועלט, איך מיין די גזירות אז ער האט מבטל געווען, מען זעט דאך עס עד עצם היום הזה, וואס אידן פועל'ן, מען זעט עפעס א.

פון האט דאך פונקט צוואנציג קינדער איז דא א פעקל וואס איז דא פונקט צוואנציג פעקלעך טשיפס פונקט צוואנציג פונקט צוואנציג פעקלעך וועט אים קויפן אזא מארז פון צוואנציג ווייל ער האט דאך דריי חברה ארויסגעשיקט און דריי חברה האט ער געטראפן און שוין בקיצור די די קינדער צוריקגעגעבן די פעקל האט אים געשיקט קויפן און די פעקל פון צוואנציג איז געלעגן דרײַ און צוואַנציק. האָט ער מיר געזאָגט, גיב אַ קוק, רב שײעלע, ער לאָזט נישט אַרױס, אַפֿילו פֿאַר די אַרױסגעװאָרפֿענע קינדער, ער לאָזט נישט קײנעם אױסלאָזן. די קינדער דאַרפֿן עס נישט הערן, אָבער די מלמדים דאַרפֿן װיסן פֿון דעם. די קינדער דאַרפֿן עס נישט הערן, די בחורים דאַרפֿן עס נישט װיסן, מעגן זײ עס װײַזן די משגיחים, אָבער, פֿאַרשטײט, אָבער, אָבער די מלמדים, זײ, זײ, זײ, איר פֿאַרשטײט? און דערציילט רבי אהרן גענאכאווסקי א מוראדיגע מעשה ער זאגט ער האט עס געהערט ער זאגט עס געהערט זייער מקורי די מעשה האט ער געהערט זייער מקורי אז דער משמש רב שייעלע איז געווען עפעס א לעכעלע דארט אין צימער און דאך געווען אז איך ווייס עס אים אויפצום דארט האט אריינגעקוקט אמאל אין לעכעלע האט געוואלט זעהן ווי רב שייעלע פראוועט האט ער געזאגט אז רב שייעלע אז ס'איז אריינגעקומען א איד צו רב שייעלע ער גייט צרות צרורות נעבעך איבערגיין ביטערע צרות ביטערע פעקלעך לא עלינו זאגט ער רב שייעלע ער קען נישט ער וויל מאכן די סיום מסכת ער וויל דאך ער וויל ענדיגן דאס לעבן ער וויל זיך נעמען דאס לעבן ער וויל זיך נעמען דאס לעבן אה רבותי וואס וואלט וואס וואלט איינער פון אונז געענטפערט פאר אזא איינעם. רבי שייעלע האט אים געזאגט, יא, איך פארשטיי דיך, איך הער וואס דו זאגסט, לאמיר זען וויאזוי מען מאכט עס, לאמיר זען וויאזוי מען מאכט עס, זעץ זיך אוועק רעדט מיט אים. אפשר האסטו געטראכט פון דעם, ס'איז דא א גשר אויפן, ס'איז דארטן א גשר אויפן טייך דארטן, א גרויסע גשר אויפן טייך. אפשר האסטו געטראכט פון דעם ארויפגיין אויפן גשר און אראפטאנצן, יא רבי! כ'האב געטראכט פון דעם, יא רבי! זאגט אים רבי שייעלע, יא, דאס איז א געדאנק, אזוי קען מען מאכן טאקע שנעל, אבער דו ווייסט, דו טאמער ס'גייט נישט, טאמער ווערסט, טאמער שטארבסטו נישט גלייך, דארטן קאלט, וועסטו זיך נישט קענען אן עצה געבן, ס'וועט זיין ביטער כמו גאל. ווי זאגט מען וועסט אריבערגיין יסורי מוות ביז צום טויט דארט און אז ס'גייט נישט ס'איז געפערליך טאמער שטארבסטו שטארבסט אבער טאמער נישט איז געפערליך די יסורים זאגט רבי שייעלע לאמיר פרואוון א צווייטע זאך זאגט ער וואס טוט מען זאגט רבי שייעלע מ'וועט גיין א צווייטע זאך אפשר איז דיר אויך בייגעפאלן דארטן א הויכע בנין זיך אראפווארפן זאגט ער יא רבי איך האב אויף דעם אויך געטראכט, זאגט אים רבי שייעלע דאס איז שוין א בעסערע זאך ווייל דא וועסטו טאקע גלייך ענדיגן, אבער דארטן איז דא עפעס א אנדערע פראבלעם זאגט אים רבי שייעלע מסביר זיין דא איז עפעס דו ווייסט אז מען פלאנצט אראפ פון אויבן אראפ איז די איברים קען זיך מתפרק'ן קען פליען איברים דער אייבערשטער זאל אפהיטן עס איז זייער נישט אזוי ווי זאגט די גמרא ברור לו מיתה יפה, עס וועט זיין עס איז א מיתה מנוולת פליען די איברים עס איז דאס איבערשלאפן ס'איז זייער נישט ער זיך אן מיר דארף דאס זען היות ס'איז א זאך האט ער מיר זאגט אפשר איז עס א זאך פון איין מאל אין לעבן מען דארף עס מאכן זיין בצורה יפה מסודרת שיין מסודר'דיג געב מיר צוויי וואכן אריינצוטראכטן געב מיר צוויי וואכן אריינצוטראכטן האט רבי אברהם גענאכאווסקי דערציילט די מעשה זאגט ער זיכער נאך צוויי וואכן איז דער מענטש נישט צוריקגעקומען דו ווייסט פארוואס האט ער געזאגט ווייל ער איז געווען דער ערשטער מענטש וואס ער איז אריין אין זיין מצב האט אים פארשטאנען דער ערשטער מענטש וואס ער האט געזען ער האט מיט אים א שמועס ווען א צווייטער האט אים געזאגט ווען ער האט געזאגט וכו' מען טאר עס נישט מאכן מען טאר עס נישט מאכן און דער רבי פארשטייט מיך נישט אינגאנצן ער וואלט געגאנגען וואלט ער עס געמאכט זען די ערשטע מענטש וואס האט אים מיטגעלעבט און ממילא האט ער אים געטרינקען האט אים געהערט האט אים געפאלגט ער נישט צוריק געקומען נאך צוויי וואכן הערן א דריטע הצעה האט רבי רב אברהם גענאכאווסקי געזאגט האט געענדיגט די מעשה האט ער געזאגט איר ווייסט וואס די מעשה לערנט אויס? ער איז געווען די גרויסע גאון עולם רב אברהם. און דו ווייסט וואס די מעשה לערנט אויס. ווען דו זעהסט יענער מאכט די ערגסטע שווערסטע טעות. די שווערסטע טעות. ס'איז נישטא קיין גרעסערע טעות פון זיך נעמען דאס לעבן. ער מאכט די גרעסטע טעות. זאג אים נישט ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט אזוי ווייל ער פארשטייט נישט וואס דו רעדסט ער איז נישט מיט דיר אינעם זעלבן אין דעם זעלבן מח אין דעם זעלבן כביש, ער איז נישט מיט דיר, זאג אים דו פארשטייסט אים, גיי אראפ צו אים, פינג רב שריילי'ס אראפ צו אים, דו פארשטייסט אים, דו פארשטייסט אים, און דארטן אזוי וועסטו אים קענען העלפן, דארטן וועסטו אים קענען געבן א דריי אויס אינמיטן, אינמיטן וועסטו אים קענען מיט שכל געבן א דריי ארויס פון דעם, אין דעם רגע וואס דו פארשטייסט אים, ער וועט זען דו פארשטייסט אים, אזוי שלום בית האט ער געמיינט, און שלום אין אלע עניינים, נישט נישט אזוי, נישט אזוי, דו פארשטייסט אים נישט, איז געענדיגט, גיי אראפ צו אים, זאג אים דו פארשטייסט אים. ס'איז א רב לתלמידו, און אן אדם בביתו און איבעראל ארום און ארום. פארשטיין. גיי אראפ צו זיין מצב. אזוי וועסטו קענען משפיע זיין. פארשטיין. און אזוי אויך בין אדם לחברו, ווען ס'איז א קריגעריי, א רייסעריי. איך פארשטיי דיר נישט, דו פארשטייסט נישט, ממילא בין איך ווער די אלע, דאס איז די מיטל, ביטול מצות עשה ואהבת לרעך כמוך, ווי האט ער געזאגט דארטן, תפילין של ראש וויפיל איז דא? פיר בתים, וויפיל איז דא תפילין של יד? איין בית, פארוואס? ווייל תפילין של ראש איז נגד המח, תפילין של יד איז נגד הלב, דאס איז נגד המח, ס'מעג זיין פיר דעות, איך דארף נישט האלטן ווי דיר, דו דארפסט נישט האלטן ווי מיר, אבער של יד וואס איז נגד הלב, קיין פירוד לבבות טאר נישט זיין וועגן דעם, דאס איז בית אחד. איך דארף נישט האלטן ווי דיר, דו דארפסט נישט האלטן ווי מיר, מען קען אראפגיין צו יענעם, מען קען רעדן מיט יענעם, און אויטאמאטיש וועט שוין ווערן לב אחד, וועט שוין ווערן א בית אחד אויך. מען זעט ביי די גדולי עולם, האט מען געזען זאכן וואס פאר אונז עמיצער אביסעלע שאנען. א שטייגער ווען מ'זאגט נאך די דברי שמואל האט דערציילט פארן ברכת אברהם די דברי שמואל פון סלאנים האט דערציילט פארן ברכת אברהם זכרונו לברכה פון סלאנים ער איז געווען זיינער א נעפיו א פלומעניק האט ער מיר געזאגט אזוי אז ווען איך בין געפארן אין די שטעט און די דערפער ער איז ארום געפארן מחזק זיין איז ער געזעצן פארברענגען מיטן עולם איז ער געזעצן איז געווען עפעס איינער וואס איך האב געזאגט צו ס'איז געווען א ווארט צו ס'איז געווען א עובדה צו ס'איז געווען א מעשה וואס איך האב געזאגט אה האט ער גלייך צוריק אפגעפרעגט גלייך אפגעפרעגט און דאס האט מיר געדויערט ביז איך האב געכאפט וואס ער וויל אבער אינעם רגע וואס איך האב געכאפט אז ער מיינט נישט נאר איין מטרה מיר מקנטר זיין אינעם רגע וואס איך האב דאס דערהערט אז ער מיינט נאר מיר צו קנאקן האב איך האב איך אים אנגעהויבן לייכטער צו מאכן די וועג, מיט אזעלכע סיפורים ער זאל קענען גלייך צוריק פליקן, איך האב אים גלייך לייכטער געמאכט דעם וועג, איך האב אים געזאגט די דיבורים מיט סיפורים ער זאל עס קענען גלייך מפריך זיין, האט ער געזאגט צום ברכת אברהם, וואס זאל איך דיר זאגן, דער איד היינט, זיין הארץ איז אזוי איבערגעדרייט געווארן, ער איז היינט ביי אונז דער גרעסטער ידיד, ער איז היינט מוכן איבערצוגעבן פאר מיר כל אשר לו, ער איז זיך מוכן מוסר נפש צו זיין פאר מיר. פארוואס האב איך דיר עס געזאגט? האט ער אים געזאגט אזוי, איך האב געזאגט די ערשטע זאך ווייל דאס איז דרכה של תורה ואהבת לרעך כמוך, כאילו עס איז נישט, דאס איז דרכה של תורה, אבער וואס איך האב דיר עס געזאגט האט ער געזאגט פאר מיר ווייל דאס איז די עצה טובה, נישט מוסר'דיג, דאס איז די עצה טובה ווי אזוי איבערצודרייען א שונא פאר א גוטע פריינט. פארשטאנען ווי אזוי מיט שכל זיי האבן איבערגעדרייט? האט ער מיר ער זאגט היינט האט ער מסירות נפש פאר מיר. ער האט דאך אמאל דארט געזאגט טק טק. ווי רבי שלמה זלמן האט געזאגט ווי האט ער געזאגט איינער קומט מיר שטופן איך האב זיך צוגעוויינט פון די אינגע יארן איינער קומט מיר שטופן גיב איך זיך א שטופ פריער צוויי שטופן. און לאכט ער נאך. ס'איז נישט קיין שטופן מיט איין מאל ארום און ארום. אזעלכע מעשות איז שנים מקרא ואחד תרגום. צוויי מאל חזרה און די דריטע מאל פארטייטש עס אויף דיינע גראטשקעס דארטן. זינט דאס איז דא אזא זאך, מיין די פרשה איז דאך דאך אין ימי הספירה, ימי הספירה, די וואך בצדק תשפוט עמיתך, הוי דן את כל אדם לכף זכות, א באקאנטע לשון פון שפת אמת, אז די משנה זאגט דארט אין אבות, הוי דן את כל אדם לכף זכות, די משנה זאגט אין אבות פרק ב' משנה ה', אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, איז די שפת אמת זאגט דעם לשון, כלומר, ולמקום חבירך אי אפשר להגיע לעולם. דו קענסט אים נישט דן זיין. דו ווייסט נישט וואס גייט אריבער אויף אים, צו די חובות, צו זיין שלום בית איז צופליקט, צו זיין, דו וועסט אין יענעמ'ס שיך קיינמאל נישט קענען אריינגיין, דו וועסט קיינמאל נישט דארט אנקומען, קיינמאל נישט קענען, וועסט נישט קענען דן זיין. און אפילו אלץ איז אים גוט, מיט שלום בית מיט אלץ, דו ווייסט זיינע תכונות הנפש, וויאזוי ס'איז צעשאסן זיין נפש. איז למקום חברך אי אפשר לעולם שתגיע. איז קען נישט גיין וואס האסטו אים דן צו זאגן. די וועלט דערציילט אז נאפאליאן קייסער פון צרפת איז אמאל אנטלאפן פון די רוסישע זעלנערס. ער איז אנטלאפן מ'האט אים געוואלט הרג'נען. און ער איז אנטלאפן איז ער אמאל אריינגעגאנגען צו א אידישע הויז האט אים געבעטן האט די איד אים גלייך באהאלטן. מוזט אים באהאלטן. ער האט אים באהאלטן האט אים געלייגט אויף אים מאטראצן מיט קישענעס מיט דעקעס האט אים אוועקגעלייגט די רוסישע זעלנער זענען אריינגעקומען צו דעם אידישע הויז, צו דעם אידענס הויז, מען האט אים געזוכט דעם נאפאליאן, און מען האט אנגעהויבן אראפצונעמען דארטן מאטראצן אויך, מען האט אנגעהויבן צו אראפצונעמען, אוי, איר ווייסט ווער עס האט אראפגענומען? ער ליגט דא אונטן, מען צופיצלט אים באלד אויף פיץ פיצלעך, מען נעמט אראפ די מאטראצן, מען נעמט אראפ, ס'איז געווען א נס, ממש א צוויי דריי מאטראצן פאר אים אונטן האבן זיי אפגעלאזט, שוין, האט מען געזען ס'גייט נישט, אפגעלאזט, שוין. עס איז ממש בנס. שפעטער האט די קייסער גערופן דעם אידן, האט אים געוואלט מכיר טובה זיין, האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, מיר געראטעוועט דאס לעבן. האט דער איד געפרעגט דעם קייסער, אדוני הקייסער, ס'איז מיר אינטערעסאנט פשוט צו וויסן, וויאזוי האט זיך די קייסער געפילט ווען מ'האט אראפגענומען די מאטראצן? וויאזוי האט זיך די קייסער געפילט ווען מ'האט אראפגענומען די מאטראצן? האט דער קייסער געזאגט, דו מחוצף! אזוי רעדט מען צו א מלך? וויאזוי האט זיך געפילט, מחוצף, מען האט געהייסן גלייך די עבדים אים גלייך הענגען, מען האט שוין אוועקגעשטעלט דעם עמוד תלייה, מען האט שוין געהאנגען דעם אידן, מען האט שוין געלייגט דעם שטריקל אזוי, און די לעצטע דאס פארן, ווען מען האט שוין פארן לעצטן דאס, האט ער געזאגט, באפריי אים, באפרייטס אים, האט ער אים געזאגט, אזוי האב איך געפילט. פארשטאנען וויאזוי איך האב געפילט, האסט דאך געוואלט וויסן וויאזוי איך האב געפילט, אזוי האב איך געפילט. איי העסטו פרעגן פארוואס האב איך דיר אזוי געדארפט פארציטערן די נשמה? וואס זיך אזוי פארציטערט די נשמה? ער האט אים געזאגט ווייל מיט ווערטער וואלסטו עס נישט פארשטאנען, דו מוזט עס פילן וועסטו פארשטיין. אזוי איז טייטש למקום חברך אי אפשר לעולם שתגיע. יא דו, דו מוזט אים דן זיין, דו העסט אים נישט פארשטיין, ביז ווי דו קומסט נישט אן עד שתגיע למקומו וועסטו נישט פארשטיין. און אויף דעם זאגט דער שפת אמת אי אפשר לעולם שתגיע, און דו ביזט אים דן. ביזט אים דן. קענסט אים פארשטיין? פארשטייסט אים בכלל? קענסט אים פארשטיין? רעדט מען שוין נישט וואס ס'איז דא אזא מושג אז אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו איז דא אזא ווארט, מען זאגט עס דאך פון בעל שם הקדוש ידוע, עד שתגיע, ווען דו ביסט דן יענעם וועסטו וויסן דו ביסט אין די מצב. מ'האט דיר עס באוויזן אין הימל ווייל דו ביסט פונקט דאס, דאס ביסטו. דאס איז דיין שפיגל, אויפן דוגמת השפיגל. ווי זאגט ער, איינער האט געבעטן אמאל, גיי, ער האט געבעטן זיין אינגל, גיי בארג דארטן דבק אביסל פונעם שכן, ער האט געדארפט דבק מגע, געדארפט קלעבן, בארג פונעם שכן. איז דער קינד צוריק געקומען און האט געזאגט, דער שכן האט נישט. דער טאטע האט געזאגט, אוי אזא קמצן, אזא קמצן, לאמיר שוין גיין נעמען די אייגענע, לאמיר שוין גיין נעמען די אייגענע, איר פארשטייט? האט ער זיי אויס געדריקט אינעם קאמער, אזוי אזוי קוקט דאס אויס, דו ביסט דארטן, די וועלט זאגט אז עס איז געווען אמאל צוויי כולל אינגעלייט זיי האבן געקויפט א לאטא, און זיי האבן זיך, זיי האבן מסכים געווען צווישן זיך, א יעדע איינער אויב איך געווין איז צוויי אינגעלייט האבן געקויפט צוזאמען א לאטא מ'זאגט אז נישט איין לאטא יעדער איינער האט געקויפט א עקסטערע קארטע זיי האבן מסכים געווען צווישן זיך טאמער איך געווין איז האלב האלב טאמער דו געווינסט איז האלב האלב און יעדער איינער האט געהאט ביידע נומבערס בודק זיין יעדן טאג צו ס'האט געווינען צו נישט און און איינער איז געגאנגען האט בודק געווען עפעס א טאג און ער זעהט א וואס א ווער האט געווינען זיין חבר זיין חבר האט געווינען. ער האט דאך געציטערט, זיין חבר האט געווינען, אבער איך דארף דאך יעצט האלב. און ער גייט מיר זאגן, ס'איז נישטא קיין קבלת קנין אויף דעם, נישטא קיין כתב חתום, ס'איז נישטא קיין חתימה, ס'איז גארנישט, העט איך גיין יעצט, ווייסט דאך, ער איז געווארן א גביר, עט מיך שוין נישט אנקוקן. איז ער געגאנגען צום חבר אריין אין כולל מיט א חכמה, מיט א הויעך, און האט אים געזאגט, הער זיך איין.

האט מיר צוגעזאגט, פרעגט דער דיין יענעם וואס זאגסטו אויף דעם? זאגט ער איך האב גארנישט וואס צו ענטפערן, איך האב נאר געוואלט זאגן איין זאך אז נישט איך האב זוכה געווען ער האט זוכה געווען, האט דער חבר געזאגט אה בעצם איז דאך טאקע נישטא קיין קבלת קנין ער האט אנגעהויבן מיט בעצם אביסל פארשטייסט? איידער מיר לאכן אויף אים לאמיר זיך בודק זיין זעמער אלע אין דעם פעקל.

דו ביסט דארטן, ווייל דו ביסט לוקה אין דעם חסרון. הדבר דומה להסתכל דרך המראה, פונקט ווי א שפיגל. דו זעסט אים אין דיין שפיגל, און דו זעסט ביי אים. בעל שם הקדוש זאגט דאס טייטש נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, וואס טייטש? דו פסק'נסט זיך אויף זיך, אבער ווי אזוי, ס'איז מדעתו, דו, אבער ס'איז שלא מדעתו ווייל איך ווייס נישט איך פסק'ן אויף זיך, איך פסק'ן עס אויף יענעם. איך שטיידער דעם, יענער קומט א משפריו, פארשטייסט? איינער זיין נאמען ווי די בירה. האט געזאגט רבי יענקעלע פשעווארסקער. רבי יענקעלע פשעווארסקער. האט געזאגט אז פארוואס שטייט בצדק תשפוט עמיתך. פארוואס שטייט נישט לזכות לזכות נישט לכף זכות פארוואס שטייט בצדק. ווייל על פי רוב זעט מען אז ס'איז געווען ממש אמת, ס'איז נישט בצדק, איך האב נישט געדארפט דן צו זיין לכף זכות, זעט ס'איז געווען בצדק ס'איז טאקע אזוי געווען זעט מען על פי רוב, דערפאר שטייט בצדק, נישט דיין בצדק ס'איז טאקע בצדק איך פארטיי ווייל בצדק, יא בצדק. נו אויף דעם איז די עצה שטענדיג די ערשטע זאך. מען זאגט נאך אז מצה, מצה עסט מען פסח, מצה איז דאך וועגן מריבה, יא? זיך קריגן מיטן יצר, זיך קריגן זיך צוקריגן מיטן יצר, פון וואס באקט מען מצות נאר? פון מים שלנו, פארוואס? דו ווייסט ווי אזוי דו קענסט זיך צוקריגן מיטן יצר, מים שלנו לאז אים איבערנעכטיגן, ענטפער נישט גלייך. נאר לאז איבערנעכטיגן מארגן איז צו מייגל זיין. מים שלנו. מצה דיך קריגן מיטן יצר? מים שלנו, לאז איבערנעכטיגן. אזוי ווי די מויל אזוי אויף די אויגן אויכעט, מים שלנו, לאז איבערנעכטיגן. אויף די מויל, לאז איבערנעכטיגן. ווי די בית אברהם געזאגט ווען די שבת איז זיין יארצייט, די בית אברהם געזאגט, די גמרא זאגט אין שבת, וטבלת פתך בחומץ, א חומץ יפה, לשרב, שרב הייסט א היץ, שרב א שטארקע היץ, איז חומץ יפה, זאגט דער בית אברהם, חומץ, איז מלשון אל תחמיצנו, לאז אים ווארטן, ווען ס'ברענט, איך מוז אים יעצט ענטפערן, חומץ יפה, לאז ווארטן, מים שלנו, ס'גוט, די מצות מאכט מען מים שלנו, חומץ יפה לשרב. יא, מים שלנו, איך וויל איבערנאכטיגן, רעד נאכנישט. דארפסט נישט זאגן די יצר הרע איך וועל בכלל נישט ענטפערן וועט ער נישט לאזן, מארגן, מארגן. די הייליגע דברי חיים זאגט רבבה כצמח השדה נתתיך, די הייליגע דברי חיים, רבבה כצמח השדה נתתיך, אזא חשוב'ער בחור, ער לערנט, ותרבי, ער האט געלערנט, ותגדלי, ער האט געמאכט אזויפיל מצוות, ותבואי בעדי עדיים, אזויפיל שיינע דרשות, שדים נכונו ושערך צמח ואת עירום ועריה זאגט דער די הייליגע דברי חיים צאנזער רב ואת עירום ביסט נאך א ערום ביסט נאך נאקעט ווען ואעבור עליך ואראך זאגט די אייבישטער ווען זעה איך דיך והנה מתבוססת בדמיך ווען דו ביסט מתבוססת מיטן שווייגן דמיך הייסט שווייגן דו פרעגלסט זיך מיטן שווייגן ס'איז דיר שווער צו שווייגן מתבוססת דעמאלטס ואראה איך דעמאלטס זעה איך דיר ווייל ווען איינער זאגט די לערנען די דאווענען מצות איז סייעתא דשמיא די אייבישטער זאגט איך גיב דיר די סייעתא דשמיא. געווען א פיינעם זמן יא פיינעם זמן סייעתא דשמיא ואעבור עליך ואראך ווען זעה איך דיך ווען די מתבוססת בדמייך ווען די שווייגסט נישט שווייגסט שווייגסט אכט שעה יעדע מעת לעת אסאך מאל מער נישט ביים שלאפן נאר ווען ס'מתבוססת ס'קאכט איך מוז אים ענטפערן מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי מיט אזא בלוט לעב זאגט דער אייבערשטער יא, ס'דא א אבערמיסיגע רב אויסן אזוי געשריבן פון רבי מאיר שפירא, אז ס'איז געווען שטייט ביי די מנחה, מנחה, קרבן מנחה, איז דא א קומץ, יא, וקמץ הכהן אזכרתה, והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו, די גמרא זאגט אז דאס איז אלץ שיריים, זאגט ער רבי מאיר שפירא, זאגט ער כ'פארשטיי נישט. דער קומץ איז סך הכל אזוי, יא? דאס איז א קומץ. אזוי, נעע. איר ווייסט וואס ס'ווארט דא, בלייבט דא שיריים. א ים. דאס רופסטו שיריים און דאס איז די קומץ? דאס איז שריים! דאס איז סך הכל דא, דאס איז סך הכל דא א קט, א קלייניקייט. און דאס רופסטו שריים? האט געזאגט ר' מאיר שפירא האט געזאגט, יא. שיריים ווענדט, שיריים און די עיקר ווענדט זיך נישט אין כמות, ס'ווענדט זיך אין איכות. מלא קומצו, איינמאל פארמאכט א מויל, דאס גייט ארויף לריח ניחוח, אלץ איז שיריים, די שיריים איז אויך קדשי קדשים, ער לערנט און דאווענט איז אלץ קדשי קדשים, אבער פארמאכט די מויל, ווארום דאס איז די קומץ, מלא קומצו, וקמץ, פארמאכט די מויל, פארמאכט די מויל, קמץ, קמץ, פארמאכט די מויל, איר ווייסט ווי זיי זאגן ווען זיי ברענגען א לא תרצח, איז דאך דא טעם העליון און טעם התחתון. ס'איז דא לא תרצח און ס'איז דא לא תרצח. ווייל רציחה ושפיכות דמים איז דא אמאל לא תרצח. ס'איז דא לא תרצח מיט א פתח ווייל ער האט געעפנט די מויל מבייש געווען יענעם ס'איז רציחה. ס'איז דא לא תרצח האט פארמאכט די מויל האט נישט געקענט זאגן א גוט ווארט יענעם. פארשטייסט? ער האט שמירת הלשון מ'דארף זאגן יענעם א גוט ווארט. ער זאגט דער שפת אמת אז דאס איז די נגע טהור יא געווען יענע וואך געליינט ס'איז דא נגע טהור וואס איז נגע טהור וואס איז נגע ס'איז טהור געענדיגט וואס איז נגע טהור וואס איז דאס ניין ס'איז נישט קיין נגע געגאנגען ס'איז טהור ניין איינער האט דיר געזאגט עפעס א גוט ווארט אויף אים און דו האסט עס מקמץ געווען, האסט נישט געקענט רעדן, האסט נישט געקענט גיין זאגן, העטסטו קודם געזאגט שנעל עס אראפ שנעל, נעם עס אראפ דעם נגע טהור, וואס איז די נגע טהור זאגט דער שפת אמת. אויף דעם קמצן. על כל פנים, ווי אונז שמועסן מיר, אוי אוי אוי, ס'איז געווען א מעשה נורא, ידוע דאכט זיך מיר, דער שדי חמד, די גרויסע שדי חמד זיך די גאון הגאונים, ס'איז ידוע די מעשה וואס ער האט געזאגט אז דעם, ווען ער איז געווארן די גאון הגאונים, ער איז געווען א גרויסער מתמיד אבער געהאט שוואכע כשרונות. האט געהאט שוואכע כשרונות, מען קען עס נישט גלייבן, ווער ס'מאכט אויף א שדי חמד, די כרכים דארט, שוואכע כשרונות, אבער וואס איז געווען? ער איז געווען א מתמיד, און איינער א אינגערמאן דארטן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, איז האט אים מקנא געווען, אין א געפערליכע אופן און ער האט געזוכט אלע תחבולות אים צו אונטערלייגן, און אייבערשטער זאל אפהיטן ס'איז אים נישט געגאנגען, איז ער געגאנגען, אייבערשטער זאל אפהיטן, יצר הרע האט קאמאנדעוועט, ער איז געגאנגען צו די משרתת דארטן, די וואס זי האט דארטן גערייניגט אין ישיבה, אין בית מדרש, און האט ער געגעבן געלט פאר די משרתת אז זי זאל מוציא שם רע זיין אויפן שדי חמד. און די משרתת האט נישט געהאט קיין געלט, און זי האט עס, ער האט איר געגעבן געלט צו מארגנס אינדערפרי האט זי גלייך מוציא שם רע געווען. און אלע האבן דארטן גערעדט זייער נישט גוט אויפן שדי חמד, ס'איז ארויסגעגאנגען א שווערע קול אויף אים, ווי מתמיד ער איז געווען, מען האט אנגעהויבן צו רעדן, זי האט ארויסגעגעבן א קול, די אייבישטער זאל אפהיטן, און די איינציגסטע וואס האט עס נישט געוואלט אננעמען איז די ראש ישיבה, ווייל ער האט געוואוסט אז נפש נקי וצדיק, ער איז געגאנגען די ערשטע זאך די ראש ישיבה האט מפטר געווען די משרתת, האט איר ארויסגעווארפן פון די ארבעט. ער האט עס נישט געקענט מקבל זיין און שוין. און ס'איז געווען אזוי אינדרויסן. ס'איז אריבער אפאר וואכן, און די משרתת איז געקומען שטילערהייט, און געגאנגען ארויפגיין צום שדי חמד. זי האט אים געזאגט דעם אמת, איינער האט איר געגעבן געלט אויף דעם. און זי האט אים געזאגט אז דער ראש ישיבה האט איר ארויסגעווארפן. יענער האט איר געגעבן געלט, זי האט עס געמאכט פאר געלט, זי האט געדארפט האבן געלט, וועגן דעם האט זי ארויסגעגעבן אזא קול. אבער היות אז די ראש, די געלט האט זיך געענדיגט און די ראש ישיבה האט איר אפגעזאגט, האט זי זיך געבעטן אז שדי חמד זאל האט זי געוואוסט אז ער וועט האבן א ווארט אויפן ראש ישיבה ער זאל רעדן מיטן ראש ישיבה ער זאל איר צוריק נעמען, און זי האט געזאגט פארן שדי חמד אז בשכר בזכות זה וועגן דעם וועט זי מוציא זיין ב זי וועט זי וועט צוריק ארויסגעבן א קול אז ס'איז אז ס'איז שקר אז ס'איז געווען עלילת דם, פאר געלט האט זי עס געזאגט. האט דער שדי חמד געזאגט ער דארף אפאר מינוט, ער האט דערציילט דער שדי חמד, אז דעמאלטס איז געווארן ביי זיך, האט געהאט ביי זיך עפעס א שווערע שאלה, וואס איז געווען די שאלה? פון איין זייט ער קען זיך רייניגן דעם נאמען, עס איז ארויסגעגאנגען אזא שווערע עלילה אויף אים, ער קען זיך יעצט רייניגן דעם נאמען אוועקנעמען דעם חילול השם מ'האט גערעדט אויף אים אזא זאך לא עלינו, און פון די אנדערע זייט האט ער געטראכט ס'וועט דאך ווערן פאר אסאך א ערגערע חילול השם, א אינגערמאן קען האבן אזעלכע השגות, גיין צאלן געלט יענעם מעליל זיין. מעליל זיין אזעלכע זאכן, ער האט זיך געשלאגן א מלחמה אין זיך, ביז ער האט זיך געעפנט און ער האט געזאגט אזוי, נאך אפאר מינוט האט ער געזאגט אזוי, הער זיך איין, איך גיי רעדן מיטן ראש ישיבה ער זאל דיר צוריק נעמען, אבער בתנאי קודם למעשה אז דו רעדסט נישט קיין ווארט, אז זי זאל עס נישט ארויס גיבן אז ס'איז געווען א עלילה, נאר זאל בלייבן אזוי, די עיקר זאל נישט ארויסקומען קיין אזא חילול השם. האט דער שדי חמד געזאגט, גלייך אינעם רגע וואס ער האט עס מחליט געווען און האט ער געזאגט, האט ער געפילט ווי נפתחו אצלו כל מעיינות החכמה, דעמאלטס איז געווארן די שדי חמד. די כשרונות, אלץ האב איך דאך נישט געגלייבט מען האט געהאט שוואכע כשרונות, דעמאלטס איז געווארן א גרויסע שדי חמד. ס'איז א קונה עולמו בשעה אחת. ס'איז דא ביי יעדע ותרנות מאכט זיך א הזדמנות, ס'מוז נישט זיין זיין פונקט ביי יעדע ותרנות. דאס איז א כל דבר ללמד על הכלל כולו יצא, מ'קען זיין א קונה עולמו בשעה אחת. קען וואקסן א שדי חמד. קען וואקסן אין יעדע ותרנות. א קונה עולמו בשעה אחת יא און מ'האט געשמועסט און נישט פארקריכן און פינטער האט פריער גערעדט וועגן דן זיין לכף זכות ווייס ער זאגט וואס הייסט א כף וואס איז די נפקא מינה פון א מזלג מיט א כף א א מזלג ווילסט ארויסנעמען פונעם טשולנט דארטן א קארטאפל נעמסט א א גאפל א מזלג נעמסט ארויס א קארטאפל מיט א גאפל אבער מיט א לעפל גייט נישט ארויס נאר א קארטאפל, גייט ארויס בעבלעך מיט קישקעס, אין א לעפל כאפט זיך אלץ אריין. מיט אזוי זעסט אויף איינעם א שלעכטס, טראכט נישט נאר די שלעכטס, כאפ אריין די אלע גוטע זאכן זיינע אויך, און קוק אים נישט אן נאר שלעכטס. קוק אים אן ארום און ארום, את כל האדם, וועסטו שוין זען לכף זכות, זען עפעס גוט, א כף, נישט קיין מיט קיין גאפל ארויסנעמען פון א טשונט. טו נישט ארויסנעמען א גאפל, וועט ארויסקומען נאר א קארטאפל. נעם ארויס, טו ארויסנעמען מיט א לעפל, וועט ארויסקומען נאך גוטע זאכן אויך. ארום און ארום.

ווי האט ער געזאגט לכף, ווי נעמט מען א כף? אין א שיך געשעפט נעמט מען א לעפעלע יא? וואס איז די שיך איז צו קליין, געבט מען א לעפעלע, האסט אריינגעלייגט די פיס, וואס איז האסט גרעסער געמאכט די שיך? ניין. האסט קלענער געמאכט די פיס? אויך נישט. נאר וואס? האסט אים אריינגעשטופט, שטופ אים אריין. כף זכות, דן דן כף זכות, שטופ אים אריין. יא, ס'איז שוין אסאך פשעטלעך אויף לכף זכות, אבער די טשונט טוט זיך געדענקען וואס מ'נעמט א כף, און די שיך טוט זיך געדענקען, טוט געדענקען אבער יענעם, יענעם געדענקען, א לכף זכות דן יענעם מיט אלע מעלות, קוק אן און שטופ אים אריין, וועט ער וויסן זה כלל גדול בתורה. נאך דאך אין ימי הספירה. און רבותי, רבותי, רבותי, אבער ס'איז דאך פרשת קדושים תהיו, אין זוהר הקדוש שטייט די וואכעדיגע סדרה תנא רבי אבא פרשתא דא כללא דאורייתא כללא דאורייתא און דער זוהר הקדוש זאגט פאר חבריא כד הוו מטאן להאי פרשתא הוו חדאן ווען חבריא איז אנגעקומען צו די פרשה געווען א שמחה און לעבעדיג ס'האט זיך אפגעטוהן פרשה זו בהקהל נאמרה זאגט אויך רשי די זעלבע זאך דבר אל כל עדת בני ישראל פר' מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. פרעגט דער שפת אמת. די פשוט'ע פשט רוב גופי תורה תלויים בה אז אין פרשת קדושים איז דא רוב גופי תורה. דאס איז דא אסאך מצוות די וואך אין חינוך. פרשת קדושים איז דא זייער אסאך מצוות. פרעגט דער שפת אמת. ס'איז דא אסאך. ס'איז דא. ס'איז דא וואס איז דא מער מצוות. ס'איז דא. צייל פרשת כי תצא, וועסטו זען ס'איז דא מער מצוות. ווי קדושים רוב גופי תורה תלויין בה דבר אל כל עדת רוב גופי תורה תלויין בה ס'פון קדושים נישטא דא מער מצות אין כי תצא ס'דא נאך פרשיות זאגט דער שפת אמת דו פארשטייסט נישט פשט אין רשי רוב גופי תורה תלויין בה אין דעם ווארט קדושים תהיו דא איז די גאנצע ס'דא רוב גופי תורה תלויין בה גופי תורה תלויין בה דאס איז כללא דאורייתא אזא שטייגער ווי מען האט שוין גערעדט די מהרם צבי ברענגט ברענגט ער אזוי איז ער מסביר איז ער מסביר ער זאגט דארט קדושים תהיו כי קדוש אני השם ניין אפשר זאגן גבורים תהיו כי גבור אני השם קען זאגן גבורים תהיו כי גבור אני השם וואס זאגסטו כי קדוש אני השם דו ווילסט זיך צוזאמבינדן מיט דעם אייבערשטן וואס הייסט כי קדוש אני השם אור החיים הקדוש מישט שוין ארום אויף דעם וואס טייטש כי קדוש אני השם זאגט ער דארטן און מסביר זיין וואס טייטש מיט א מענטש האט געהאט א געשעפט נישט סתם א געשעפט א גאס וואס איז געווען פיל מיט געשעפטן געווען פיל מיט געשעפטן אין די גאס אלע סארטן געשעפטן שיך מיט פיש מיט פלייש מיט העמדער מיט אנצוגען מיט קאפעליטשן אלץ א גאס פיל מיט געשעפטן ס'איז געווען זיינס פון אים איז געווען נישט מיליאנען נאר מיליארדן דאס איז געווען זיין עשירות טאג און נאכט געווען עפעס א טאג וואס דער באלעבאס דער באס האט זיך געדארפט אפלאזן, אויפהייבן און אפלאזן די מדינה. מען האט געדארפט אפלאזן די לאנד אויף א חודש צייט. און טאג און נאכט נישט געקענט שלאפן, וואס טו איך דא מיט די געשעפט? אז דאס וועט נישט ארבעטן גייט מיליארדן אין דר'ערד. מיליארדן גייט ער אנגעזעצט. וואס שטיר איך דא? נישט געקענט שלאפן אפאר נעכט, ביז ער האט זיך מיישב געווען אויף איינער פון די פועלים, איינער וואס האט געהאט אויף אים א אויג, אז ער איז בסדר, ער געט אים איבער די שליסל און האט אים געווארנט, הער זיך איין, ס'ליגט דא מיליארדן, גיב אכטונג אויפן געשעפט, ער ווערט מסודר, קונים, סוחרים, מוכרים, דו האסט דעם שליסל פון געשעפט? יעצט גיב אכטונג. ער קומט צוריק, ער געווען דארט נאך א חודש, ער קומט צוריק, און ער קומט צוריק אויפן וועג האט ער נאר געקומען האט ער געזען והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו, אוי, ער זעט נישט קיין מוכר נישט קיין סוחר, ער איז אריינגעגאנגען בולקע מולקע, נישט קיין מוכר נישט קיין סוחר נישט קיין קונים נאר גניבות, אוי וואס דארטן איז געגאנגען א איבערקערעניש דארטן. א אנזעצונג אלע מיליארדן. זיך ארויפגעלאפן צו אים צוויי אזייגער ביינאכט ארויפגעלאפן צו דעם פועל האט אים געקלאפט אין טיר, דו וואס איז מיט דיר? דו וואס ווילסטו פון מיר? וואס האסטו מיר געמאכט די געשעפט? וואס ווילסטו פון מיין לעבן? כ'האב דיר דאך געגעבן א שליסל, ניין? אויף וואס האב איך דיר געגעבן שליסל? זאגט ער, דו וואס ווילסטו? א שליסל איז ווערט פינף שקל? נעם פינף שקל. דו צודרייטער דו, פינף שקל האסט דאך מיין מיליארדן געלייגט אין דר'ערד אריין. דעם שליסל די מיליארדן האסטו געלייגט אין דר'ערד. זאגט ער, קדושים תהיו, דו מיינסט ס'איז נאך עפעס א מצוה? ס'איז כי קדוש אני השם, דאס איז די גאנצע בריאה איז דאס. דאס טייטש כי קדוש אני, די רוב גופי תורה תלויים דארט, די גאנצע די גאנצע בריאה איז דאס כי קדוש אני השם. מיינסט נאך עפעס א מצוה? פרדס שיאמר לוי. אויפן אנדערע זייט, דער בחור האט עס איז מיר שווער, כ'קען נישט, כ'ווייס נישט, עפעס מיט זיינע פוסטע מעשיות. זאגט דער רבי ר' העניך, קדושים תהיו, ער מיינט א צווייטן וואס לאכט, דאס איז דאס מיין איך די פוסטע מעשה'ס, ער מיינט א צווייטן וואס לאכט, ער פארשטייט נישט אז ס'איז לעבעדיג, א לעבעדיגע מלחמה. נא? ווי דערציילט מען דארט אין סלאנים איז געווען, איז געווען דארטן ר' מאטקע לידער, איז געווען א שווער פון די ברכת אברהם. און ער האט אמאל אלס אינגערמאן, איז האט ער געמאכט א דום לב האט ער געקריגן די הארץ האט אויפגעהערט צו ארבעטן וואס א דום לב דארף מען מינגען מען האט געוויסט גוט אז מען האט געמאכט דארטן א החייאה מען האט אים אויפגעלעבט ניסי ניסים ניסי ניסים מען האט אים אויפגעלעבט החייאה מען האט אים אויפגעלעבט צומארגנס איז ר' מאטקע אריינגעקומען אין בית מדרש האט ער געזאגט דעם עולם נעכטן כמעט געמאכט דעם קונץ נעכטן האב איך כמעט כמעט אפגעמאכט דעם קונץ, פרעג וואס פאר א קונץ? האט ער זאגאר כמעט געביטן א ישיבה, פון ישיבה של מטה לישיבה של מעלה. אזוי האט ער געזאגט דארט. און דעמאלטס איז געזעצן דארט אין בית מדרש ר' בלעז'ע, ר' בלעז'ע איז געווען דער זקן, נאך געווען א תלמיד פון יסוד עבודה, געווען גאר א הייליגע איד, און ר' בלעז'ע האט זיך געגעבן א הייב אויף צו אים, האט ער געזאגט, וואס האסטו געזאגט? וואס האסטו געמאכט דעם קונץ? וואס פאר א קונץ? פֿון װאָס האָסטו געאָטעמט אױבן? פֿון װאָס האָסטו געאָטעמט אױבן? האָסט געהאַט עפּעס אַ לא תתורו אױבן? פֿון װאָס האָסטו געאָטעמט אױבן? האָסט געהאַט עפּעס אַ לוסעסירי? כאילו, פֿון װאָס האָסטו געאָטעמט? מען האָט געזאָגט אין סלאָנים, אַז דאָס, אַז ס'גײט אַװעק אַ יונגערמאַן און לאָזט איבער אַ אַלמנה מיט קינדער, דאָס איז אים נישט געװען אינטערעסאַנט. נאָר פֿון װאָס האָסטו געאָטעמט אױבן? װי זאָגט דאָ דער דאָקטאָר, אָטעם טיף. יאָ, אָטעמט אַרײַן טיף. און דו האָסט אַרײַנגעאָטעמט אַ לוסעסירי. ס'האָט געמאַכט אַ אָטעם פֿון דעם. ס'האָט געמאַכט אַ לעבעדיקײט פֿון דעם. אבער עס איז מיר שווער, אבער הייבט אן מיט זיינע מעשה'לעך, זאגט דער רבי ר' העניך, קדושים תהיו כי קדוש אני ה', וואס איז טייטש, זאגט ער ס'איז אמאל געווען א גרויסע גביר, האט חתונה געמאכט א קינד, א גרויסע גביר האט חתונה געמאכט א קינד, און די קינד, נאכן שבע ברכות איז די קינד געווען אזוי צובראכן צושטאכן, פרעגט אים דער טאטע וואס איז געשעהן, זאגט ער איך ווייס פון וואו וועל איך האבן צו עסן, ביז היינט האב איך געלעבט פון דיר, ווי וועל איך האבן פרנסה, זאגט ער אים דו צעדרייטער, דו האסט דאך א טאטע א גביר, וואס דאגה'סטו, דו דאגה'סט אויף עסן? האסט דאך א טאטע א גביר. זאגט זיך קדושים תהיו דו ווייסט ווי אזוי כי קדוש אני ה' איך וועל דיר העלפן הייב נאר אן, זיי נאר נישט כשבוי ביד יצר, הייב נאר אן איך וועל דיר העלפן כי קדוש אני ה'. נו מ'בעט דיך הייב אן. אה? עפעס, גיב זיך א ריר.

הייב אן אביסעלע, הייב אן די אביסעלע. הא? הייב אן אביסעלע. נו, האט געזאגט די עטרת משה, די אלטע מאקאווער, מיט א שטארקע חיזוק ווארט, פארוואס שטייט נישט מה מעיין? פארוואס שטייט מה מקווה? דער מעיין איז מטהר בזוחלין. ער איז די גאנצע צייט איז ער מטהר. ער איז די גאנצע צייט זוחלין און מטהר. מקווה, יעדע מקווה דא אין שטאט, יא? לייגסט אריין אין בור מים שאובים ס'א פסול'ע מקווה. וויאזוי איז דאס מטהר? אין א מינוט גיסטו א מאך אויף דעם שטאפער, מאכסטו השקה, יא? א מינוט השקה פארמאכסט צוריק דעם שטאפער. דאס איז וואס ס'איז געווארן א מקווה. זאגט ער, מה מקווה מטהר איז מיט א מינוט טהרה! זאלסטו וויסן מ'איז געווארן א אנדערע מענטש. איין מינוט טהרה, איין מינוט פארמאכט די אויגן. מ'איז געווארן א אנדערע מענטש. ס'איז נישט ווי א מעיין וואס ער זאגט נישט מה מעיין וואס איז מטהר בזוחלין אין כסדר וואס כסדר מקווה דאך אויף א מינוט מיט א מינוט איז ער געווארן א מטהר האסט ארויסגענומען דעם שטאפער און פארמאכט צוריק דעם שטאפער ער איז געווארן א מקווה ער איז געווארן א מטהר מה מקווה מיט א מינוט טהרה א מינוט פארמאכט די אויגן א מינוט פארמאכט די מויל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שיינקל מלא וועבער יחוד בשער א מינוט ארום מען רעדט דער בית אברהם פלעגט זאגן והתקדשתם והייתם קדושים האט ער געזאגט א די וואך דיגע סדרה שוין פרשת שמיני זאגט ער והתקדשתם זאגט ער איך דיר האב געזען אמאל ווי אזוי א מענטש ווערט א שיכור ווי אזוי טרינקט אביסעלע

ווילסט צאלן די צעלט צעלטס אן מיט איין איין טרעפעלע מער פון נעכטן לעומר ווייל די עומר האבן מיר דאך געשמועסט דעם מהרש"א זאגט אין ראש השנה ט"ז און דער ערוך השלחן תפ"ט אז די עומר איז געווען שעורים פון שעורים מאכל בהמה שתי הלחם פון חיטה מאכל אדם זאגט דעם מהרש"א אז די טעג איז נתעלה צו ווערן פון א בהמה צו א מענטש פון א בהמה יעדן טאג מיט אביסעלע אביסעלע פונקט ווי א שיכור אביסעלע אביסעלע קען יעדער איינער נאר דארף מען מחליט זיין אז אז ער וויל נישט זיין כבהמה ס'איז אים נישט גוט דארטן. אור החיים הקדוש זאגט די וואך מיט א לשון אור החיים הקדוש פארוואס שטייט עס דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו זאל אריינגיין טיף אין קאפ די אור החיים הקדוש פארוואס שטייט עס די איינציגסטע מצוה שטייט דבר אל כל עדת ס'איז דא ביי ויקהל משה את כל עדת, אבער וואס די אייבישטער זאגט דבר אל כל עדת בני ישראל איז נאר ביי קדושים תהיו, פארוואס? זאגט דער אור החיים הקדוש ווייל די גמרא זאגט אין קידושין ל"ט, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוה. וואס איז עס טייטש? וואס זאגט רש"י הקדוש? נישט ישב אדם ער זיצט ליידיג, ווי זשע נאר לא עבר עבירה וואס מיינט? זאגט רש"י, ובא דבר עבירה לידו, זאגט רש"י וכפה יצרו ער האט געבויגן דעם יצר, מען האט געבויגן דעם יצר, בא דבר עבירה לידו, ער האט כופה געווען דעם יצר, איז דעמאלטס איז נותנים לו שכר כעושה מצוה, כפה יצרו, רש"י זאגט דארטן די לשון אין לך מצוה יתירה מזו, ס'איז די גרעסטע מצוה, זאגט דער אור החיים הקדוש, וואס איז א מצוה? נותנים לו שכר כעושה מצוה, וואס איז א מצוה? וואס איז א מצוה? אור החיים הקדוש, וואס איז דער מצוה קדושים תהיו? דער מצוה קדושים תהיו ווען א מענטש איז ער געווען א בורח מן עבירה דעמאלטס האט ער מקיים געווען קדושים תהיו. דער אור החיים הקדוש זעצט א מורא'דיגע המשך, ער זאגט פארוואס איז די איינציגסטע מצוה שטייט אל כל עדת ישראל? ווייל יעדער איינער מיינט אויף וועמען קען מען זאגן א קדוש? אויף א רבי פון נײַן און נײַנציק יאר איך בין א קדוש? איך? דבר אל כל עדת בני ישראל יעדער איינער האסט יעצט געבויגן דעם יצר קדוש יאמר לו די לשון פון אור החיים הקדוש ואין שום מדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו יעדער אין די נידריגסטן שאול האסט זיך יעצט פארמאכט די אויגן ביסטו יעצט א קדוש יעצט געבויגן ביסט יעצט א קדוש. אפשר זען אביסל דעם לשון פון אור החיים הקדוש אויף פרשת קדושים. עוד ירצה זאגט ער על דרך אומרם ז"ל דעם וואס מ'האט יעצט גערעדט. ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה. זאגט ער וואס איז די וואס איז א מצוה? והוא מאמר הכתוב קדושים תהיו מצות עשה. שבבוא עבירה לידו יתרחק מעשותה. ובזה קיים מצות עשה ווען ער איז בורח מן עבירה של קדושים תהיו. זאגט ער והוציא זכרון מצוה זו בלשון זה של קדושים פארוואס רופט עס אן די תורה קדושים? לומר שכל המקיים מצוה זו נקרא קדוש איז א בורח מן עבירה הייסט ער א קדוש ולטעם זה דקדק לומר אל כל עדת בני ישראל פארוואס איז דאס די איינציגסטע מצוה שטייט אל כל עדת לומר כי מצוה זו קדושים תהיו היא מצוה שישנה בכל אדם שכל איש ישראל בקיימו מצוה זו קדוש יאמר לו ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו. יעדער איינער. ווי האט ער געזאגט דער זשמיגראדער זכרונו לברכה אלע ווייסן ס'דא ל' ו' צדיקים נסתרים. די וועלט קען נישט שטיין אן קיין ל' ו'. יעדן דור איז דא ל' ו' צדיקים נסתרים. נאר דער עולם האט א טעות, דער עולם מיינט זענען קבוע. הייבט מען זיי אן צו זי. זיי מיינט זענען קבוע די יעצעמעלע. הייבט מען זיי אן צו זוכן אין דימונה אין אשקלון אין יפו. מיינט זענען דארטן. נישט קבוע, נסתרים צדיקים איז דא איינס ווער ס'ארבעט בדברים שבסתר פארמאכט די אויגן, דו האסט געארבעט ביסטו היינט א ל ו ניק, מארגן דו האסט געארבעט ביסט א ל ו אז נישט א ל ז אויך נישט. ווי זאגט דער בית אברהם פרשת קדושים הייבט זיך אן קדושים תהיו, נאכדעם איז א גאנצע פרשה פון עריות, יא? שפעטער נאכאמאל והייתם לי קדושים? זאגט דער בית אברהם פארוואס ווייל די תורה זאגט אזוי, איך זאג דיר אן קדושים תהיו, און חלילה ביסטו שוין פארקאטשקע פאטשקע ראטשקע דארט און דאס, אבער איך בעט דיר נאכאמאל והייתם לי קדושים, איך ווארט אויף דיר יעצט, איך ווארט אויף דיר יעצט נאכאמאל והייתם לי קדושים, יעצט ווארט איך אויף דיר נאכאמאל. נאכן קאטשקעריי, איך ווארט אויף דיר יעצט! ווי האט ר' דוד'ל טאלנער אמאל געזאגט פאר איינעם, איינער איז געשטאנען פאר א שפיץ א שפיץ בנין ער האט זיך געוואלט אראפווארפן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן. מען רעדט דאך שטענדיג ביי אזא מצב מען זאל נישט וויסן, די פסיכאלאגן רעדן מיטן פאציענט ווייל איינער וועט אים זאגן נישט אראפטאנצן וועט ער דווקא אראפטאנצן, מען דארף דאך, מען דארף א פסיכאלאג, נאר פסיכאלאגן רעדן דעמאלטס מיט די מענטשן. פון הינטן רעדט מען פון אונטן, פון די זייטן, ווי אזוי מען דארף מיט שכל רעדן, יא.

איך קען נישט, איך האב א ירידה, כ'בין אין א נפילה, איך דארף חיזוק, דאס קען יעדער איינער, די חכמה איז ארויפצוטאנצן. די וויינעראציע קען יעדער איינער, די חכמה איז זיך געבן א הייב אויף צוריק, ארויפטאנצן פון אונטן ארויף, צו פארשטיין אז נאך אלעמען והייתם לי קדושים. איר ווייסט די וואכעדיגע סדרה שטייט דאך וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו פרשת אחרי יא וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו קיינער האט נישט געטארט זיין אין אין היכל אפילו ווען דער כהן גדול איז אריין אין קודש הקדשים איך ווייס די אין ירושלמי שטייט, תוס' ישנים ברענגט עס אין יומא, אז ווען די וכל אדם מיינט אפילו אותם שנאמר בהם, ודמות פניהם פני אדם, ווער איז דאס אפילו מלאכים, מלאכים שטייט, קיין מלאכים נישט געטארט זיין אין היכל דעמאלטס. וכל אדם מיינט מלאכים, אזוי זאגט די ירושלמי, אז די וואס שטייט ביי זיי פניהם פני אדם אפילו מלאכים נישט געטארט זיין אין היכל ווען די כהן גדול איז אריינגעגאנגען קודשי קדשים. פארוואס? ווייל מלאכים האבן נישט קיין בחירה. דו און זיי ווייסט וואס הייסט קדושים, זיי זענען באשאפן געווארן קדושים. און א איד האט א בחירה. יא? און פאר דערפאר טאר נישט קיין מלאך דארטן זיין. זאגט די ישמח משה דערפאר הייסט עס בית הבחירה. ווייל דא גייט יעצט אריין נאר איינער וואס האט א בחירה. עס האט א בחירה, עס האט א בחירה, ער גייט אריין אזא שטייגער, די בעל התניא זאגט, אז די גמרא זאגט אין ראש השנה ל"א, זאגט די גמרא, שית אלפי שני הוי עלמא, זעקס טויזנט יאר איז די וועלט, וחד, זאגט די גמרא, וחד, חרוב, זאגט די גמרא חרוב, פרעגט די בעל התניא אין תורה אור, תורה אור אויף מגילת אסתר זאגט ער עס, וואס הייסט חרוב? דאס הייסט חורבן? דעמאלטס איז דאך מלאה הארץ דעה, דעמאלטס די וועלט קומט אן צום תכלית דעמאלטס, ווי רופסטו עס אן חרוב, ווי קענסטו זאגן וחד חרוב, וואס זאגסטו חרוב, קענסט זאגן חרוב אויף אזא זמן וואס איז נישטא קיין יצר הרע, זאגט ער וחד חרוב, זאגט ער ווייל די גאנצע דאס וואס נתאווה להיות לו דירה בתחתונים די אייבישטער האט באשאפן די וועלט און נאר אז מען זאל לוחם זיין מיטן יצר, נישטא קיין יצר הרע חרוב, פארוואס איז וחד חרוב. ביי אונז ברוך השם איז נישט קיין חורבן, ס'איז דא וואס צו ארבעטן, ס'איז דא וואס צו ארבעטן, ממילא איז געארבעט מיט א שמחה, געארבעט מיט א שמחה אין די אלע עניינים און אלע מובנים. מען זאגט דער ר' חיים וואלאזשין שרייבט אין נפש החיים, די שפת אמת זאגט אויך די זעלבע זאך אבער ער איז מגדיר אזוי שארף, ער זאגט אזוי, טיטוס, נבוכדנצר, טיטוס אריין קודש הקדשים, ער האט נישט געקענט אויבן, נאר דא. ער האט נישט געקענט, אויבן קען ער נישט, ער האט נאר דא געקענט. א איד, טפו, מיט זיינע שלעכטע מחשבות, שלעכטע, איז ער פוגם אויבן מער וואס טיטוס האט געמאכט אין קודש הקדשים. ער איז מסביר אזוי, ער זאגט, ווען טיטוס אריין אין קודש הקדשים, דוד המלך האט מתפלל געווען יוודע כמביא למעלה, זאל גערעכנט ווערן פונקט ווי ער האט געמאכט אויבן, ווייל ס'איז נישט למעלה, ווייל ער איז א גוי, א גוי קען נישט מאכן אויבן, א איד מיט זיינע מעשים און זיין מחשבות מיה איז די אייבערשטער משלם זיין פאקלעס מאכט ער אויבן מער וואס טיטוס האט ער געזאגט הרב פינקל שטעל דיר פאר אה ווען טיטוס דארף ווען טיטוס וויל אריין גיין קדשי קדשים אוי וואס א הפגנה געווען נישט איינער וואלט נישט געבליבן אין שטוב יעדער איינער וואלט זיך אוועק געלייגט אויף דער ערד זאל נישט אריין גיין קדשי קדשים הא זיך אוועק געלייגט אויף דער ערד ער וואלט נישט געלאזט אריין גיין די זעלבע הפגנה וועסטו מאכן ווען ס'קומט א מחשבה ווייל ס'איז ערגער פון א כתובת אין קודש הקדשים זאגט ער די זעלבע הפגנה הא? קדושים תהיו חבריא כדבר המתול נאי פרשת אבחדרון ס'איז געווען א שמחה האט ער געזאגט אין קאצק איז דאך ידוע די ווארט קדושים תהיו דמיהם בם בלוט זאל עס, עס הייבט זיך אן קדושים תהיו און עס ענדיגט זיך דמיהם בם די פרשה, בלוט זאל עס קאסטן אבער קדושים תהיו, ווייסט אזוי וויאזוי די געווירצן, פארוואס אבער הייבט זיך עס אן, ס'דארף שטיין פארקערט, קודם דמיהם בם און שפעטער קדושים תהיו, בלוט זאל עס קאסטן אבער קדושים תהיו, קודם הייבן דמיהם בם און שפעטער די קדושים תהיו. שטייט אין תשובת הגאונים, ידוע, די גמרא זאגט דאך רב יוסף מיט רב ששת זענען געווען סגי נהור, יא? ווען זענען זיי געווארן סגי נהור? זענען צוריקגעקומען תלמידים פון רב נאכן לוויה, זיך אוועק געזעצט און געוואלט נאכמאכן רב, יעדע צען תלמידים האט נאכגע האט געוואלט נאכמאכן זיינע הנהגות, איבערנעמען די הנהגה ער די הנהגות, איז די ביידע האבן גענומען די הנהגות נישט ארויסקוקן פון ד' אמות. מען האט עס נישט געקענט מאכן, מען איז געגאנגען, מען האט בלינד געמאכט די אויגן, מען האט בלינד געמאכט די אויגן, בלינד מאכן די אויגן? ווי זאגט יענער, מען האט מקבל געווען א קבלה, אה? ווי זאגט ער, איך וועל זיך משתדל זיין, איך טו דערינען, איך וועל טון אין דעם, ניין, ניין, א קבלה איז ביזן סוף,